א גוטן ערב שבת קודש, פרשת משפטים. דאס איז אן עמערדזשענסי וואס איך לייג צו, איך האב שוין געמאכט מיין שיעור, אבער כ'לייג צו אן עמערדזשענסי וואס איז געווען היינט דאנערשטאג אינעם קעיס פון ברוך מרדכי ליבאוויץ. קודם האט די דזשאדזש ארויפגערופן די אלע מענטשן, ס'איז דא אזוי, ס'איז דא די צוויי דערשאוויצעס, דער איינער דער פון וואשינגטאן וואס האט אויפגעגעבן זיין דזשאב טיטשינג ווייל ער האט געמיינט אז דא וועט מען מאכן מיליאנען, מען האט אים איינגערעדט אז עדיאל האט אים געזאגט דא ליגט מיליאנען ווייל ס'איז דא א פארפוילטער קערל דער טשארלס היינס ער האט עס אויפגעגעבן און ער איז דא. זאגן זאגט ער ווייל ער וויל מצדיק זיין ברוך מרדכי'ן. יעדער האט אים געזאגט אפילו די ראש ישיבה פון ישיבה אוניווערסיטי ראביי בלאו דארט האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן דו ביסט א שייגעץ דו ווייסט דו טוסט עס נישט מצדיק צו זיין א מענטש דו טוסט עס פאר די פאר טאלער. עניוועי, און נאכדעם איז געווען זיין ברודער דער פון ניו יארק, און נאכדעם איז דא עדיאל. אויף די אנדערע זייט די צד שכנגדו איז געווען אזוי, די מיס גרעגערי, די וואס האט עס געפירט ביז יעצט, דער מיסטער טאמפסאן האט זי נישט ארויסגעלאזט פון קעיס, ער האט געזאגט דו ענדיג קודם דעם קעיס, נאכדעם איז געווען די פרוי וואס איז אריינגעקומען אין קעיס ווען מען האט געמאכט דעמאלטס אן אפיעל. און נאכדעם איז געווען א נייע עי די עי האט מען צוגעשטעלט צום קעיס. בקיצור זיי האבן אנגעהויבן צו טענה'ן אז ס'איז דא דיסקאווערי דיסקאווערי ס'איז דא נאך זאכן. יעצט באמת זיי האבן געטראפן עפעס מיט טאוב טאוב דאס איז טערקי טאוב טאוב מיטן זון פון ברוך מרדכי'ן און אז מיסטער קעלנער האט געוואלט גנב'נען געלט דא עס האט זיך אנגעהויבן. קודם וואס איך האב געוואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז שוין געווארן אן אנדערע טאן. ביז יעצט האבן זיי אלע געשריגן, איט נעווער העפענד, ברוך מרדכי איז נישט קיין חזיר, ס'איז שקר, ס'איז ליגנט די גאנצע זאך. יעצט די לויער קען עס נישט זאגן ווייל זיי ווייסן אז זיי האבן באצאלט פאר סרולי רובינשטיין, מען רעדט פון אכט הונדערט טויזנט דאלער, כ'נעם א דיסקלעימער וויפיל געלט ס'איז געווען דארט אבער מען האט אים באצאלט, און זיין משפחה האלט שוין אין איין קאלן נעם עס אראפ נעם עס אראפ מען זאל נישט געוואויר ווערן, ביסט דאך א טיפש דו. ס'איז דאך געגאנגען ליגעל מיט א לויער, ווער ווייסט עס דען נישט? אה, דו ווילסט פשוט נישט מ'זאל וויסן אז דו האסט פארקויפט דיין זון פאר א פראסטיטוט און דו האסט אונטערגעברענגט די גאנצע מלחמה? דאס וויל איך יעדער זאל וויסן. נישט ברוך מרדכי איז אזוי ווייט שולדיג, ס'איז שולדיג סרולי רובינשטיין און נאך אפאר חזירים וואס האבן גענומען געלט. און ס'איז שולדיג דער מיסטער טורנער דער רב וואס מ'האט אויסגעצאלט א מארגעדזש פאר אים עפעס זעקס הונדערט טויזנט דאלער אויף זיין הויז. פלאס וואס מען געט פאר אים יעדן חודש קליינגעלט האט מען אים געגעבן זיבן אכט הונדערט דאלער א חודש סא זאג מיר נישט קיין מעשה'ס אראפ נעמען ארויף און מ'האט שוין אנגעקאלט גרויסע קאנעקשענס און געבעטן מען זאל אראפ נעמען די פרשה אז סרולי רובינשטיין האט גענומען געלט האב איך געזאגט נאו וועי עס גייט נישט אראפגיין ווייל אונז דארף מיר באמת וויסן ווער אונזערע שונאים זענען געווען ביי די מלחמה. סאו, ס'האט זיך שוין יעצט אנגעהויבן אביסל אן אנדערע דריי, דער האט שוין נישט געשריגן ס'איז נישט אמת, אזוי ווי ער פלעגט אלץ שרייען, און ער, ער דער שייגעץ אלען דערשאוויץ, האט געזאגט קלאר, געזאגט אין קאורט, אז ס'דא צוויי עקסטארשען רינגס, איינער הייסט נחום ראזענבערג און איינער הייסט קעלנער, היינט אין קאורט האט ער געזאגט א צייטונגס שרייבער זאל. צוגיין צו נעמען און פרעגן אונטער וואסערע רעכט האט ער'ס געזאגט כ'לאד דיך אפ דאס איז אזעלכע פראפעשענעל ליגענערס אז מיט זיי הייבסטו נישט אן באלד וועט ער נאך זאגן איך בין אים צוגעקומען בעטן געלט עקסטארטן געלט דו קענסט נישט די ליגענערס יו העוו טו וואטש אויט פאר דעם ווייל ער האט מער צייט און געלט וויפיל איך ער האלט דאך נישט קיין שבת און שבת קען ער טראכטן. ווען איך דארף זיצן און דאווענען און ער האט צייט צו טראכטן? מיט די חברה הייב איך נישט אן. ס'איז נאו לייפס. עניוועי, ער האט שוין נישט געטענה'ט ברוך מרדכי האט נישט געטוהן, ער האט שוין געטענה'ט אז ס'איז געווען נאר א מיסדעמינער, ער האט אנגעהויבן הלכות שבת. הלכות שבת איז דא א דין אז טאמער בויעט מען כלאחר יד איז נאר א שני, ער האט אנגעהויבן צו זאגן ער האט נאר געטאטשט אויבן און אונטערן פאסיק און נישט ממש באותו מקום, ער האט אנגעהויבן צו ער האט שוין געדרייט אביסל אהער אביסל אהין. און ממילא איז עס נישט מער ווי א מיסדעמינער, און ס'איז שוין אפילו א מיסדעמינער אויך נישט, ממילא דארף מען אים נישט געבן קיין שום פאנישמענט. דער דזשאדזש האט זיך צעלאכט, וואו האט ער א לאך געטאן, ער האט שוין געזען וואס דא טוט זיך, ער האט געזען גיין אויף טרייעל זעט ער שוין נישט אויס אז ער האלט ביים גיין, אויב מ'וועט איבערגיין טרייעל, איי ער האט געקויפט דעם וויטנעס, די גאווערמענט ווייסט דאס, און אז די גאווערמענט ווייסט דאס קען ער זיי נעמען איינזעצן אויכעט, ער האט נישט געטארט מאכן קיין שום דיעל, אפילו דער לויער האט נישט געטארט מאכן א דיעל בשעת ס'איז אינמיטן א טרייעל. סאו בקיצור הייבט ער שוין אן צו צעוואסערן די זאך, ס'איז נישט אזוי געווען, ס'איז נישט אהער געווען, ס'איז נישט אהין געווען, און דער דזשאדזש האט זיך צעלאכט גוט און ער האט געזאגט ליסן איך הער וואס דו זאגסט, און דא גייט מען גיין ווייטער, מען גייט דא גיין פאר טרייעל, ער האט נאר נישט געוואלט זאגן מען גייט פאר טרייעל ווייל ס'האט אים אויסגעזען אז זיי האלטן נישט ביים גיין פאר טרייעל, זיי האלטן ביים נעמען א פלי וויפיל ס'וועט זיין, פיר פינף יאר וואטעווער איטס גאנא בי. נאר דערשאוויץ האט נישט געוואלט נעמען ביז יעצט, ער גייט מסביר זיין מען זאל טוהן, און אזוי מאכט ער זיינע פאר טאלער. ס'דא אן ארגענעזעישאן וואס הייסט דרור, ס'דא איינער חיים הערש פריינד, אפרים שטיין איז דער רב פון דרור, א באנדע פארברעכערס זענען געגאנגען זיי האבן איינגערעדט יאגודקין זיי רעיזן נישט קיין געלט נאר זיי האבן א פייוו או וואן סי אז מ'קען כשר'ן דאס געלט דורך זיי. זיי איינגערעדט פאר יאגודקין אז יא דו'סט געווינען דארפסט דיך נישט זארגן נישט זארגן. איך האב געזאגט יאגודקין דו גייסט אין דר'ערד אריין מאך א פלי זיי האבן געשריגן ניין ער איז אריין געגאנגען אויף דרייסיג פאר איבער דרייסיג יאר ווער האט עס אנגעדרייט חיים הערש פריינד מיט פרוים שטיין זאגן אים יא דו'סט ארויס גיין אונז האמיר אן ארגענעזעישן יעצט ווילן זיי אויך גיין צו מאכן אן אפיעל און זיי שרייבן פאר די אלע וואס זיי האבן אריין געשיקט געלט א שכויח און זאגן אז מען ברויך נאך.

מ'האט אנגעהויבן אז סטיוו ליטווין האט געמאכט עפעס א פראבלעים מיט נישט איבערגעבן די דאקומענטס אן טיים, און ס'איז נאר א מיסדעמינער, און מיסטער קעלנער האט נאך געוואלט גנב'ענען געלט, בקיצור אלעס אינאיינעם לאמיר מאכן א טשולענט און א קוגל, און אז ער זייער אסאך מענטשן האב איך אפגעקאלט, כ'האב דאך געפאלגט, כ'האב געפלעיד גילטי, כ'האב באקומען מיין עונש, און א גוטן טאג, און פארטיג. און דער לויער מאכט דא א לעבן, דער דערשאוויץ רייט דא אויף מיליאנען, און ער האט נאך ביז דעם נעקסטן חודש גייט ער מאכן נאך מסתם א מיליאן, און די לעבאוויטשעס געבן, און אונז געמער עס, כלל ישראל געט עס, ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, מ'האט אים געאפערט אן דזשעיל צען יאר פראבעישן. עניוועי, געקומען אמאל א מענטש צו א דאקטער, ער איז געווען פול אנגעפיקעוועט מיט קענסער, זאגט אים דער דאקטער איך קען דיר מאכן אפערעישן, ס'קאסט אזויפיל און אזויפיל געלט, און פארטיג. קיצור ער מאכט אים אפערעישן אפאר הונדערט טויזענט דאלער און ער שטארבט א וואך נאכדעם צוויי וואכן נאכדעם זאגט ער פארן דאקטער זאגט דער דאקטער ניין קמא קמא אזלא והני אחריני נינהו עס איז דא א סוגיא אין זימן שחור ומצא לבן ביי די טויבן די ערשטע זענען אנטלאפן דאס איז שוין נייע זאגט ער דער קענסער איז שוין א נייע פאר דעם נעם איך נאך א האלב מיליאן דאלער דאס איז וואס מען טוט דא מיטן עולם מען מאכט פירים אין די וואכן רבי אידל. זכר צדיק לברכה, דער פון די קעמפ, ראזענבערג, האט אים געזאגט ער האט קענסער, זאגט ער איך לאז גארנישט טוהן, איך בין ביים פולן זינען, דעטס איט, זאגט ער בסך הכל וויל מען מאכן געוואלטיגע קימאו, ס'וועט מיך וויי טוהן, ס'וועט זיין אהער, ס'וועט זיין אהין, איך ווייס נישט ביי וויפיל דעת כ'וועל זיין דעמאלטס, אלעס וועט זיין אז מ'וועט אריינקומען אין שול, פרעגט וואס מאכט ר' אידל, אך ס'איז בעסער, בעסער, אביסל בעסער, ניין ס'איז צוריקגעפאלן, אביסל בעסער. זאגט ער ווער ברויכט דאס האבן, כ'האב אפגעדינט מיינע זיבעציג יאר, כ'האב געטון דעם אייבערשטן וויפיל כ'האב געקענט, כ'האב געטון פארן כלל און פארן ציבור וויפיל כ'האב געקענט, ענד דעטס איט, דאס זעלבע דארף יענער זאגן, מ'האט דיך געכאפט, געב אויף די הענט און זאג, דעטס איט, יא גוט, כאהן האב איך געבעטן, מ'האט אים געאפערט צוויי יאר, האב איך אים געבעטן כאפ עס, קענסט נישט דעם סיסטעם, סא דא האבן זיי שוין אנגעהויבן צו דרייען די לעבאוויטשעס, איך זע שוין זיי זענען אויף צרות, ס'האט מיר נישט געפאלן די גאנצע זאך וויאזוי זיי האבן אנגעהויבן, ס'האט מיר נישט געפאלן, כ'האב געזעהן זיי זענען אויף צרות. יעצט דאס וואס כ'האב געזאגט אז זעהט זיך אויס אז ער וויל נעמען א דיעל ברוך מרדכי מיט די גאנצע חברה, דאס אלעס האב איך געזאגט ס'איז מיין אייגענע השערה, כ'מיין דאס זאג איך נישט אלץ כ'קען די לאו סיסטעם, באט דעטס וואט איט לוקט לייק. יעצט אינמיטן מאכן דעם האטליין איז ארויסגעקומען א טוויט פונעם דעילי ניוז, שרייבט ער קלאר וואס איז געווען אין קאורט, שרייבט ער קלאר אזוי, אז די פראסעקיוטער די אנדערע וואס כ'האב געזאגט ס'איז געווען א דריטע א נייע די איז די טאפ פון האמיסייד זי האט נאכנישט פארלוירן א קעיס אין איר לעבן און כ'האב מיך באמת געזארגט ווען כ'האב איר אנגעקוקט ס'איז א פרוי ווען איך געב א גוטן שטארקן היס א בלאז פליט זי ווייט אוועק אזוי האב איך געמיינט נאר אזוי זאגט מען די אלע שטילע וואסערן שניידן בערג זיי שניידן שטיינער כ'האב נישט געגלייבט. עניוועי, כ'האב יעצט אויסגעטשעקט, די דעילי ניוס שרייבט אויך אריין אז זי האט נאך א קעיס נישט פארלוירן, אזא קעריער האט זי, זי איז א פראסעקיוטער די אלע יארן. יעצט אויכעט, זיי האבן גערעדט שטיל ביי די בענטש, איך האב עס יא געהערט, כ'ווייס נישט צו מען מעג עס איבערגעבן צו נישט, האב איך נישט געוואלט איבערגעבן, אבער יעצט זעה איך די דעילי ניוס שרייבט עס. זיי האבן געזאגט אז סטיוו ליטווין איז געווען דער שולד ווייל ער האט געטון א געוואלטיגע עוולה אז ער האט. נישט איבערגעגעבן א פעיפער ווי מען האט געדארפט בעצייטנס. איך האב דעמאלס געשריגן אויפן האטליין ווער ס'הערט אויס מיין האטליין אז ער האט עס געטוהן, מען האט אים אבער עפעס באצאלט פאר דעם? עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט ס'קען נישט זיין א מענטש וואס איז דרייסיג יאר אין א קאריער זאל טוהן אזא נארישקייט. יעצט אויב עטס געדענקטס איך האב ענק אויך אמאל געזאגט אז זיי האבן באצאלט סטיוו ליטווין א וויקעישן אויף ארץ ישראל, געזאגט האט ער מיר פלוצלינג ער פארט אויף ארץ ישראל אויף א וואך צו אויף צוויי, זאג איך אים סטיוו וואס ביסטו, איך מיין ביסט א איד אבער וואט. וואט העפענד? איך האב פארשטאנען אז די לעבאוויטשעס האבן אים גערופן אויף ארץ ישראל און דארט האט מען אים געגעבן געלט. יעצט האט שוין אלן דערשעוויץ נישט קיין מורא צו לייגן דעם שולד אויף סטיוו ליטווין. ווייסט פארוואס? סטיוו ליטווין עפנט אויף איין ביסל זיין מויל עפנט אויף אלן דערשעוויץ אויכעט איין ביסל זיין מויל. וואס האסטו געטון אין ארץ ישראל? עס ווערט אזוי פארצווייגט. איך וויל ענק זאגן איין זאך. איך זאג אייביג. און יעדע זאך וואס ס'געשעהט פאר א מענטש, סיי גוט און סיי וואס דאכט זיך אים אז ס'איז נישט גוט, דארף מען קודם זעהן דעם אייבערשטן די זאך, דער אייבערשטער טוט עס פאר א ריזן. כ'וויל ענק זאגן רבותי, איך קען זאגן אויף ווער ס'האט געשטערט, ווער ס'האט געשטערט דערווייל איז געגאנגען אין דר'ערד, ווער ס'האט געשטערט די מלחמה קעגן פעדאפיילס, דערווייל זענען זיי אלע געגאנגען אין דר'ערד. ס'איז געווען איינער ר' חיים מאיר כהנא, געשריבן א ביכל, ס'הייסט מיר'ן זיי איבערלעבן. ער האט געטוהן דעם רצון השם אין רוסלאנד, יעדער האט געפרעגט ביסט משוגע שלאגסט דיך מיט א גאווערמענט, זאגט ער אונז'מיר זיי איבערלעבן, אין ניינטין סיקסטי האט ער דאס געשריבן, געס וואט, אין ניינטין עיטי איז ער געווען גערעכט און ער האט נאך דערלעבט די נקמה, ער געווען אין ארץ ישראל און ער האט דערלעבט די נקמה, יעדער ווער ס'האט געטשעפעט, אלע עי די עי'ס זענען אין דער ערד, די חבר'טע מיסיס גרעגערי איז אויך געווען אונטערגעקויפט, זי האט נישט געארבעט ווי עס דארף צו זיין, מען האט איר געגעבן ביז צום סוף אין דעם קעיס און נאכדעם וועט זי מסתם אויך פליען. לויערס זענען געגאנגען אין דער ערד, מ'האט יעדן ארויסגעווארפן. שטעל דיר פאר ס'האלט אז סטיוו ליטווין א טוירטי יעאר דעטעקטיוו לייגט מען יעצט אויף אים דעם שולד. צו ס'איז אמת אז ער האט גענומען געלט צו נישט ווייס איך נישט, איך נעם א דיסקלעימער אויף דעם. אבער למעשה געגאנגען דער אלן דערשאוויץ מיט זיין טרייפענעם פיסק און האט ארויפגעווארפן אויף אים דעם שולד. שטעל דיר פאר ווי ס'האלט. ער וועט אויך גיין אין דער ערד. אלע וועלן ארויספליען. ס'איז ארויסגעפלויגן טשארלס היינס, ס'איז ארויסגעפלויגן אלע שקצים וואס האבן געטשעפעט מיט די וואס האבן געוואלט די קינדערלעך, דעם אייבערשטנ'ס קינדער, דאס איז דאך קינדערלעך וואס דער אייבערשטער האט געגעבן אויף די וועלט פאר די פיוטשער, רש"י זאגט אין תהלים אז טאמער ס'איז נישט דא קיין אידן איז נישט דא א באשעפער אויף די וועלט, אזוי זאגט רש"י, לשון הרש"י אין תהלים, ווייל ווער זאגט דען אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט אויב נישט די אידן, אפילו די גוים זאגן אויכעט אין גאט ווי טראסט אלץ ווייל די אידישע תורה האט זיי געלערנט. און אויך איז נאך א גרויסע חילוק צווישן וואס אונז ווייסן מיר פארשטיין מיר אין גדלות השם וואס זיי פארשטייען, אבער דאס איז נישט וויכטיג יעצט אריינצוגיין, אלע וואס האבן געטשעפעט האבן געכאפט א מיסע סוף, ס'איז אזא מהפיכה אז יעדער איז געפלויגן, יעצט ווילן זיי סטיוו ליטווין'ען אויך ארויסווארפן, ווייל איך האב אייביג געזאגט רבי שלמה אהרן'ן, מיסטער קעלנער ווען דאס איז געשען אז ער האט נישט געברענגט דעם דאקומענט זאג איך אים ער איז א בלאפער, אים האט מען באצאלט ער זאל עס נישט טון. איך בין געווען אין שפיטאל מיט א קרוב משפחה צוויי פארטאגס בין איך געגאנגען איך האב אים געוויזן ווי מיסטער אייזענבאך וואוינט דא אין די פראדזשעקטס און ער האט גענומען פון אים טעסטעמאוני און פינעף אינדערפרי צי זעקס האט ער עס פארגעסן אריינצוגעבן דאס איז א בלאף געווען און איך געדענק ער איז געפארן אויף ארץ ישראל און איך האב אים געפרעגט סטיוו וואטס העפענינג אין איזריעל ווי ווי קומסטו אויף ארץ ישראל זאגט ער נאו איי העד א פעיד וויקעישן אוודאי די לעבאוויטשעס האבן אים באצאלט. סא היינט האט שוין אלן דערשעוויץ נישט מורא צו זאגן ליסן איטס די גאווערמענטס פאולט, יעצט וואס ער האט געטון איז ער האט אנגעהויבן מיט NYPD מיט זייער יוניאן וואטש און סי וואס זיי וועלן זיך אננעמען פאר סטיוו ליטווין, סא דא גייט ווערן יעצט א מלחמה צווישן דערשעוויץ און צווישן ליטווין, און טאמער איז אמת אז ער האט גענומען געלט און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל מ'האט אים געהאוסטעד, גייט ווערן נאך פרייליכערער, וואו יעדער גייט דא פליען, דא גייען פליען קעפ איינס נאך ס'אנדערע. אזוי שרייבט יעצט א טוויט די דעילי ניוז, מארגן וועט איר עס זעהן אין צייטונג, און זיי שרייבן אז וואו האט מען אריינגעשטעלט א פראסעקיוטער וואס זי האט נאכנישט פארלוירן א קעיס, און זי איז די גרעסטע אין האמעסייד, עס איז רציחה, סאו וואטש און סי וואס דא גייט געשעהן, יעצט עס זעהט זיך אויס אז איך בין גערעכט, איך בין נישט ווייט פון נישט גערעכט, ברוך מרדכי האלט ביי א דיעל, ער מוז נעמען א דיעל, וויאזוי זאגט דארטן דער רשע, וויאזוי האט ער צוגערעדט. די מצריים זאלן נאכלויפן, ער האט געזאגט אזוי, לקיני, מען האט אונז געשלאגן, לקחני את ממוני, מען האט שוין צוגענומען אונזער געלט, מען האלט שוין און אלעס האט מען שוין דורכגעמאכט, יעצט גייט מען נעמען א דיעל. יא, די דעילי ניוס וועט מארגן זיין, טשי, איך האב שוין געזען דעם טוויטער, ס'גייט זיין פלאם און פייער. און כ'האב אויך געוואלט זאגן נאך א זאך, דער וואס שרייבט די דעילי ניוס הייסט ארון, כ'האב אים געטראפן אין קאורט היינט. און ער האט מיר געזאגט ער איז זייער ברוגז ווייל איך בין נישט דא געווען צוויי טאג צוריק אין קאורט, כ'האב געמאכט א מקווה ערגעץ אאוט אוו טאון, איך בין נישט דא געווען. זאגט ער איך בין מורא'דיג ברוגז, כ'האב געהערט האסט עס געזאגט אויף דיין האטליין אז ווי ס'זעהט זיך אויס האלט דער נייער דזשאדזש ביים שיקן א מנין פאר נחמיה וועבערמאן. זאגט ער ראביי ראזנבערג כ'האב דאס נישט געזאגט און איי וואנט יו טו אפאלאדזשייז, כ'האב געזאגט מ'האט שוין געשיקט מער ווי א מנין פאר נחמיה'ן, מ'האלט שוין פאר ביאנד א מנין, ענד יו דואינג א גוד דזשאב. און יעצט וויל איך זאגן די אלע רבנים וואס זענען געווען פארמישט אין דעם משה שייגעץ טעראריסט רוצח פרידמאן יעדער איצעלע פימפ אלע יעדער ווער ס'איז געווען דא פארמישט אין אונטערברענגען די מלחמה קעגן קינדער עץ גייט'ס באצאלן א ביטערע פרייז וואטש און סי. א חוצפה און אן עזות וואס האט עטץ געוואלט פון מיר וואס האב איך געוואלט אז אונזערע קינדער זאלן זיין סעיף אונזערע אייניקלעך זאלן זיין סעיף באפאלט מען א מענטש. אלטער אזיאטישער מארמאר אשר וועג. עניוועי, יעצט זעמיר צוריק קומען ווייטער צו וואס דא גייט פאר אין קארט. יעצט האב איך געוואלט סתם אזוי פרעגן דעם עולם, זעמיר אונז נארמאל? אויף צו האלטן א חזיר אין די גאס? קוק וואס אונז האמיר אויפגעטון. עטץ האטס געוואלט טשארלס היינס זאל בלייבן עטץ האטס נישט געוואלט אז טאמפסאן זאל אריינקומען. ער האט זיך געבעטן ער וויל האבן א פיקטשער מיט א רב, ער וויל האבן א פיקטשער מיט איינעם, עפעס א מענטש. קיינער האט אים נישט געוואלט געבן א פיקטשער. נפתלי משה אינדיג האט אים גערופן פאר א סאפער, און אינמיטן געט ער א קאל אפ, מ'האט אים געזאגט נעם אים נישט אויף, האט ער געגעבן א קאל אפ אז זיין ווייב איז פרעגנענט זי גייט יעצט האבן א בעיבי, און ממילא קען ער נישט זיין דארט, ער זאל נישט קומען, איז ער געגאנגען האט אים צוריקגעקאלט אין די האספיטעל, ער האט געזאגט ווי זי איז, אז ער זאל אים ווינטשן מזל טוב, איז ער געוואויר געווארן ער איז א ליגענער, אז ער האט געמאכט חוזק פון אים. טאמער איז די הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב נישט געווען גענוג שטארק פאר ענק, און טאמער איז נישט געווען די טשארלס היינס אפיס קאראפטעט אזוי אז מ'מוז עס שטעלן אויפן פלאץ, האט עטס נאך פערסענלי אטאקירט דעם די עי אויך? ווען עטס וואלט זיך געלעקט צו אים וואלט עטס אויך נישט צו גוט נאך געפארט, כל שכן נאך אז עטס האטס דעם מענטש מבזה געווען, בנציון באבובער. הער ער איז געקומען מיט א גאו-קארט צו פליען ארויף ווען ער איז געקומען אויף באבוב און ער האט געזאגט גיי אוועק, מען האט אים אוועק געשיקט און אלעס איז געווען אז מען זאל טוישן איין מענטש, איין מענטש האט מען געוואלט טוישן, מען האט געוואלט אז טשארלס היינס זאל בלייבן און טאמפסאן זאל נישט אריין קומען, פארוואס? ווייל דער חזיר ברוך מרדכי זאל קענען שטופן זיין ערווה ווייטער אין די קינדער, ער האט זיך געבעטן צו בנימין אייזענבערג ער וויל האבן א פיקטשער האט ער געזאגט ניין, ער האט זיך געבעטן צו מעכל שטיינמעץ האט ער געזאגט ניין, ער האט אמאל אויפגענומען א ציגעלע מיט צוויי קעפ. און דא האט ער נישט געוואלט אויפנעמען א קענדידעיט. יענע מאל ווען ס'איז געווען א מחלוקת אויף עפעס א טשיקן צו דאס איז א כשר פון די מסורה צו נישט איז דער דין איז מען גייט אויף א שטריק מען לאט עס גיין אויף א שטריק בקיצור אבער קיינער האט נישט געוויסט וויאזוי מען לאט עס גיין מיט אלעם מען איז געגאנגען מען האט געפרעגט דעם רב פון די או יו ער קען דאך ווייל ער ער טוט דאך אין דעם האט ער געזאגט אה קומט ער אריין זאגט ער אה איך זעה דאס איז ענקער אורח הכבוד דער טשיקן מיט מיט מיט פינף פיס אה פינף. נעגל האט עס געהאט. אונז שפילן מיר אז אונז זעמיר די גרעסטע מענטשן, זעמיר אזאלעכע בהמות. און שטעל דיר פאר וויאזוי דער אייבערשטער פירט אויס דער דזשאו אלעקסיס, ער איז געווען דער וואס האט געזאגט אין דזשון, ער דראפט די קעיס, ווייל מ'האט אים אנגעזאגט ער מוז עס דראפן, יעצט האט ער באקומען פון די באר, דאס איז נישט ווי מ'טרינקט, דאס איז פון די הויפט פון די סקול פון די לויערס, דארט ווי יאנוצי איז געווען א ווייס פרעזידענט יארן. זיי האבן אים געגעבן א טייטל פראסעקיוטער אוו די יער, און דעם קעיס האט ער געוואלט דראפן, פארוואס? ווייל די לעבאוויטשעס האבן אנגעדרייט הימל און ערד, די זון און די לבנה און די עלף שטערן, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר. איינציגער וואס איך גיב אים קרעדיט איז מיכל טווערסקי וואס נאכדעם וואס ער האט שוין געווינען די פריימערי עלעקשאנס האט ער אים אריינגעלאזט אין זיין סוכה, באט אדער דען דעט. איך וויל פרעגן, איך געדענק אמאל איז געשטאנען אין איד א גאנצע ארטיקל, מען האט עפעס אויפגענומען איינעם וואס ער איז פון די PLO מיט א מעשה געשטאנען, מען האט געשימפט, דו נעמט עס אויף אזא שונא ישראל. איך וויל ענק יעצט פרעגן וואס איז געשען יעצט אז מען מעג זיך קריגן מיט יעדן פאליטישן? איך וואלט געוואלט זען צו ביל, ביל ברעטאן, דאס איז דער הויפט א נייער פאליס קאמישינער, צו ער וועט ענק געבן איינמאל אן אפוינטמענט נאכדעם ווען עטס נעמטס א טוירטי יער אולד דעטעקטיוו און עטס גייטס אים לייגן אין דר'ערד, צו ס'איז פאר גארנישט צו פאר נישט, צו ס'איז פאר א ריזן ווייס איך נישט, אבער על כל פנים אז דער חזיר ברוך מרדכי זאל ווידער קענען וואקן אין די גאס. דער שטערן, משה שטערן, וואס האט געטשעפעט מיטן פאליטישן, יעדער האט זיך אפגעלאזט פון אים, קיינער וויל נישט מיט אים האנדלען, נישט קיין אידן און נישט קיין גוים, דא איז דא א חזיר, יעדער בעקט אים, אגענסט עוורי לאו. אוו דזשאסטיס ענד מאראליטי. יעצט מיסעס דעמאנגא האב איך געליינט יעצט אין צייטונג האט באקומען אן עליה איז זי געווארן אין לאלא לענד אין קאליפארניע איז זי געווארן א הויפט דזשאדזש זאגט אבער דעם לעצטן קעיס דאס גייט זי נאך טרייעל דעם ברוך מרדכי'ס קעיס ווייל זי האט אים איינגעזעצט זיי האבן געמיינט זיי מאכן חוזק יעצט איך וויל פרעגן נאך א זאך לאמיר נעמען דעם דעטעקטיוו ראמא וואס האט אויפגעפיקט דזשערי און לאמיר נעמען דעם דעטעקטיוו וואס האט אויפגעפיקט וועבערמאן, לאמיר נעמען דעם דעטעקטיוו וואס האט אויפגעפיקט יאגוטקין לאמיר טון די זעלבע זאך, לאמיר מאכן חוזק פון זיי, לאמיר זיי באשמוצן, לאמיר זיי נאכלויפן, פארוואס נישט? איך וויל אייך עפעס זאגן, איך גיי אייך זאגן א ווייעדיגן סאבדזשעקט, איך טאר עס נישט זאגן. נאר ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט אונז ארויסווארפן פון אמעריקע אזוי ווי מ'האט אונז ארויסגעווארפן פון יוראפ, און מ'וועט צונעמען אונזער ריעל עסטעיט, און מ'וועט אונז אלעס צוגנב'נען, און נאכדעם וואס מ'וועט אויסהארגענען רוב פון כלל ישראל וועט מען אונז נאכשיקן ווידערגוטמאכונג טשעקס פון פעניס. און נאכדעם וועט מען זיין ברוגז, דער פארשאלטענער אמעריקע. אפשר האסטו דיך אויפגעפירט אז דו זאלסט דיזערוון דעם מין אויפפירעכץ וואס מען פירט זיך צו דיר אויף? טינק אבאוט איט. סיט דאון פאר א מינוט און טינק. נעמסט אלע גוים דו ווייקסט איין, אלע אידן וואס דארפסט איינווייקן, דיטעקטיווס מיט קעריערס, אויף וואס עסטו עס טון? אויף א ווערי גוד ריזען. די קאז איז אז ברוך מרדכי דער מנוול, דער חזיר, דער שייגעץ זאל קענען ווייטער גיין אין די גאס. זאגט איינער ער עט שוין נישט טאטשן קיין קינדער, ווער קערט דען? דעטס נאט די אישו, די אישו איז צו האמיר אונז געטון דא אלעס אויפצורעגן די גוים צו נישט, צו האמיר אונז געטון צו באגראבן גוים אריין צו טונקען דעם גוי און די איד אבי דו זאלסט קענען זיין על הגובה. אין די סוף האט עס דיר נישט געלונגען נאך אכטע שמערצער. דאס איז דער ביטערער אומגליק וואס דא גייט פאר. סא יעצט זאל מיר צוריק קומען ווייטער וואס איז געווען אין קאורט. איך האב געוואלט מעורר זיין דעם עולם אז פאר די לויערס דאס איז דאך א גאלד גרוב, די דערשאוויץ מיט די איידאלא די מאכן דאך דא מיליאן, דאס איז א גאלד גרוב, די גייען טרעפן דיסקאוועריס אהער די נעקסטע צען יאר, וואטש ענד סי. פליז די גייט נאך נאך דיסקאווערי און נאך דיסקאווערי, די פראבלעם וואס זיי האבן איז ווען ר' שלמה אהרן קעלנער העט ארויסגיין פריי מערצעשעם, גיין זיי האבן א סיריעס פראבלעם. קוק וואס איז דא יעצט וואס וואס פאר א דיסקאווערי ס'איז דא. האב איך געוואלט זאגן פארן עולם אז איך האלט אז מען דארף אנהייבן צו מאכן טעיפס און אריינשיקן, ס'איז דא נאך טעיפס, ס'האלט אין איין צוקומען נאך דיסקאוועריס, מ'האט שוין עפראוטשט, די לעבעוויטשעס האבן עפראוטשט א מענטש וואס איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אז ער זאל אויך גיין זאגן עדות קעגן ר' שלמה אהרן קעלנער. ס'איז אזא מין חוצפה וואס דא גייט פאר, און דער אמת איז וועמען אהרט עס? הע הע וואס א חילוק צו ברוך מרדכי וועט קריגן זיינע איך ווייס צען א האלב יאר ביז דרייסיג ער וועט עס קריגן א יאר ארום צו פינף יאר ארום דערווייל פאמפט מען געלט פון ווילימסבורג מען מעלקט געלט ס'איז אנבעליוועבל. דער העבערמאן דעי וואקן אוועק מיט מיליאנס אוו דאלערס. ס'איז דא נאך דיסקאווערי? פיין. האט דער דזשאדזש געזאגט גוט ס'איז דא נאך דיסקאווערי פיין נאו פראבלעם מ'וועט מאכן די אנדערע דיסקאוועריס און ביז צום פעברוארי דעם אכצנטן דארף מען זיך נאכאמאל קומען און ער האט אפאר מאל איבערגעחזרט איף ווי וויל גאו פאר טרייעל וויל איך אלעס זאל זיין גרייט ביז דעם סאו עניוועי האט מען מחליט געווען אז ביז דעמאלטס גייט אלעס זיין ווי מען זאגט פערטיג און דעמאלטס וועט מען זעהן צו מען גייט פאר טרייעל צו נישט. סאו דאס איז וואס טוט זיך מיט ברוך מרדכי'ס קעיס. קודם כל, ס'איז אנבעליוועבל די אביוז וואס די לויערס טוען מיט ברוך מרדכי, מען זאגט אים צו, מען זאגט אים צו, פונקט ווי ביי וועבערמאן מ'האט אים צוגעזאגט, דו'סט זיכער ארויסגיין, דו'סט זיכער, דו'סט דאונט ווארי, נאכדעם ווען מ'האט אים אריינגעזארקעט פאר הונדערט און דריי יאר, האב איך געזעהן ווי ס'איז צוגעגאנגען זיין לויער, דער אונגערישער פארקאש און קלאפט אים אזוי אויפן רוקן ווי איינער זאגט, שקויעך, די געלט האב איך דאך שוין, דו ווייסט דאך, אן א געלט ארבעט מען אונז נישט, און יעצט גיי לחיים ולשלום ווי דו באלאנגסט. יעצט, איך ווייס קלאר אז דער על דערשאוויץ איז א ליגנער, ער מיינט נאר פשוט זיין געלט, שרייען שרייט ער פאר דעם ראש ישיבה פון ישיבה אוניווערסיטי, זיינס א חבר, אז ער טוט עס מצדיק צו זיין ברוך מרדכי. איך וויל וויסן איין זאך. ער האט אראפגעלייגט אין די פעיפערס אז נחום ראזנבערג מיט ר' שלמה אהרן קעלנער האבן אן עקסטארשען רינג, נחום ראזנבערג לייגט ארויף אויפן האטליין, און ווער ס'וויל נישט צאלן זעצט מען איין, און ר' שלמה אהרן לויפט אים ברענגען מענטשן. כ'מיין, וויאזוי, אונטער וואסערע גראונד האט ער דאס גענומען? ער האט איינעם וואס איז געקומען טעסטיפייען אז איך האב ביי אים געוואלט אמאל געלט, צו איך האב אים אראפגענומען פאר געלט, צו ארויפגעלייגט פאר נישט צאלן געלט? סתם ער האט געזאגט, און דאס אלעס איז מצדיק צו זיין ברוך מרדכי'ן. יעצט דער דערשאוויץ איז נישט קיין שומר שבת, ער איז נישט קיין פרומער, ער איז א אפגעפארענער שייגעץ, און ער האט שוין גערעדט אמאל על השם ועל משיחו אויכעט משך די יארן, און ער שרייבט ביכער, און ער טוט וואס ער וויל, אבי ס'איז דא געלט. יעצט וויל ער אנהייבן צו זיין גאר דער ערליכער, אז ער וויל גאר מצדיק זיין ברוך מרדכי'ן. און זאל מען אים ברענגען וויפיל עדות ער וויל, אז ברוך מרדכי האט מיט אים אליינס געטון זנות, נישט אז ער האט געהערט, ווייל דאס וויל ער נישט הערן, ווייל דא איז דא א ריזיגע קעש פלאו, איך בין געשטאנען אמאל אין קאורט, אין קאורט אוו אפיעלס, איך האב גערעדט מיט א ריפארטער פון ניו יארק טיימס, ער מיט א דיעלעג, ער רופט צו דעם ריפארטער, דאונט בעליוו ראביי ראזענבערג עניטינג, ער איז א לייער, היינט ווייסטו איך בין א לייער, דו ביסט א לייער, פארשטייסט, א גאנצע מעשה, אלן דערשאוויץ. איך זעה דאך שוין, אויב דאס איז די לאו סיסטעם אין אמעריקע און ער איז געווען א טיטשער יארן לאנג אין הארווארד, זאלסטו אראפפלאשן אלע זיינע בוקס וואס ער האט געשריבן, אלע זיינע סטעיטמענטס איז ווארטלעס, און די גאנצע סקול דארפן די אלע וואס האבן געגאנגען געגרעדזשועט וועם דארף מען זיי נאכאמאל ריברעינוואשן, איך געדענק או דזשעי סימפסאן ער האט געהארגעט דארט זיין פרוי מיט אלעם, א ווייסע פרוי האט ער געהאט ער האט זיי געהארגעט.

און נאך א זאך, האסטו גערעדט מיט ר' שלמה אהרן קעלנער און האסטו אים געפרעגט פונקטליך וואס דא גייט פאר? ווייל יענער האט דיך געכאפט קודם און ער האט געלט צו באצאלן, וועגן דעם ביסטו געווארן גאר דער גוטער אז דו ביסט מצדיק צו זיין דעם שייגעץ, דעם רשע? ווייל ער פילט זיך זייער נישט גוט דער אלן דערשאוויץ, כ'מיין די אנדערע ברודערס זענען מער שומרי שבת פון אים, פילט ער זיך נישט גוט איז אויף דער עלטער וועלן מיר תשובה טון. וויל ער ער זאל זיין אנגענומען ביי כלל ישראל, ער כאפט נישט יעדן טאג וואס ער פירט דעם רשע ברוך מרדכי'ס קעיס האט ער נאך און נאך שונאים, ווייל ס'איז היינט נישט דא כמעט איינער וואס האט א חשד אפילו אז ברוך מרדכי איז א צדיק, יעדער ווייסט ער איז א חזיר. עניוועי, יעצט לאמיר צוקומען צום שמועס, איינער זאגט מיר אז ער האט געדאוונט אין בורשטין, ער איז אן ארץ ישראל'דיגער א משולח, און ער האט גערעדט מיט א איד פארן דאווענען, איז צוגעקומען ברוך מרדכי און ער האט געוואלט רעדן א ווארט צו זיי, רופט זיך יענער אן,

זעט אז זיי האבן דערפון אדער כבוד אדער געלט, אבער אחוץ פון דעם, דעי אלל נאו דע טרוט, יעדער ווייסט וואס דא איז געווען, ס'איז געווען א באטע זונות, די גאנצע שטאט, יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט, יעצט ס'איז דא איינער אין סקווער הייסט ער מנשה לוסטיג, דאס איז נישט זיין עכטע נאמען, ער איז אויף אלע בלאגס, אזוי רופט ער זיך, לוסטיג, אפשר ווייל ס'איז לוסטיג און פרייליך, סקווער, דאס איז, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אן ארץ מגדל טיפשים, ס'איז דא אן ארץ מגדל חזירים. סקווער איז אן ארץ מגדל טיאטער שפיל, קוק דו האסט קודם דעם גרויסן זינגער ליפא שמעלצער, ער האט זיך שוין געשטיצט דאס בערדל זעה איך אויף א פיקטשער, און ער גייט שפילן אין בראדוועי, איז נאו פראבלעם, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, מיין פראבלעם הייבט זיך אן ווען ער האט אין ארץ ישראל געמאכט א קאנצערט דעם צווייטן טאג יום טוב. דו ביסט א חוץ לארצדיגער, דו האסט דאס נישט געטארט טון, דעמאלטס האט קיינער גארנישט געזאגט. און ברוגז ער שפילט טיאטער. ער שפילט טיאטער ווייל דארטן זיצט א רעבע א רשע מרושע דער סקווערע רעבע און ער שפילט טיאטער א גאנץ לעבן. פונעם סקווערע רעבן קען מען זיך א מוראדיג אפלערנען ער גייט יעצט פארן אויף טשיקאגא, זאג ענק דעם אמת. ס'דא, מיין זיידע דער רמש איז אמאל געפארן אויף א יום טוב צום חתם סופר, האט איבערגעלאזט די פרוי מיט די קינדער און ער איז געפארן. האט מען אים געפרעגט וואס איז? האט ער געזאגט כ'וועל זאגן דעם אמת, איך בין מורא'דיג מקנא די חסידים וואס זיי פארן כסדר צו די רעבעס, זיי לאזן איבער די פרויען מיט די קינדער ווייל זיי לערנען זיך זייער אסאך, כ'האב געהאלטן אז אונז אויבערלענדער טוהן מיר נישט גענוג אז מ'זאל זיך אפלערנען חייב אדם לקבל פני רבו ברגל מיט נאך אזאלכע זאכן, און ממילא גיי איך פארן. און מ'דערציילט א מעשה באריכות, ער האט דעמאלטס זייער אסאך געזעהן, ער האט געזעהן אז דער חתם סופר האט געמאכט קידוש, און האט יעדן יוצא געווען מיט קידוש, און יעדער האט געטרינקען, און דאס זעלבע מיט די מוציא, יעדער האט געמאכט אנע מאכן א ברכה, דער מהר"ם א"ש האט יא געמאכט א ברכה אויף די מוציא, האט דער חתם סופר געפרעגט, דו האסט יוצא געווען מיט מיין קידוש, און דו האסט יוצא געווען מיט מיין לחם משנה, נו, וואס האסטו געדארפט מאכן א ברכה, האט ער זיך געגעבן א רוף אן, ס'איז אמת טאקע, אבער איך האב נישט געקענט אריין נעמען אין מויל. אנע דעם וואס איך זאל מאכן א ברכה. כפנים, ס'איז ס'איז א גרויסע זאך צו פארן צו רעביס, אונז זעמיר באמת אבל אשמים אנחנו. אונז האמיר דא א מענטש, א ממש דער טשערנאבלער רבי אליין, אלקינו ואלקי אבותינו אליין, דוד טווערסקי. ער איז אזוי נאנט צו אונז, אונז פאר מיר נישט ארויס שבתים, דער אמת איז לויט זיין גדלות און לויט זיין צדקות און לויט זיין קדושה וואלט די גאנצע שטאט יעדן שבת געדארפט פארן צו אים, ער איז שוין אן אלטער איד סוף כל סוף מ'מוז דאך עפעס אריינכאפן, ס'איז ממש איז א שאנדע, און אז ער קומט למשל צו אונז אויף א שבת, קומט דאך אמאל אמאל אויף א שבת, מ'וואלט געדארפט מאכן א שאטער א גרויס ווי זעקס גאסן. אין די נעווי יארד, און דארט זאל יעדער קומען זען דעם הייליגן מענטש, עטס ווייסט וואס מען קען זיך ביי דעם מענטש לערנען, עטס האטס נישט קיין השגה. און יעצט, דער סקווער רבי גייט פארן אויף טשיקאגא, פעברוארי צוואנציג, טשיקאגא איז זייער קאלט, איך ווייס ער גייט אנווארעמען די גאנצע שטאט, עטס האטס נישט קיין השגה, מען קען זיך ביי דעם מענטש לערנען זאכן, דער מענטש עסט אלע זיינע עסן מיט זילבערנע טעלערס, מיט גאלדענע לעפל, ער אוינט. איינס אדער צוויי פון די שענסטע אפ-טו-דעיט קעדילעקס פאר זעכציג זיבעציג טויזענט דאלער פאר זיך און פאר אסאך משפחה מעמבערס. אלא ער צינדט אן די חנוכה מנורה צינדט ער אן מיט א זעקס פיס הויעכדיגע סטערלינג סילווער, דאס האט מען אים געמוזט קויפן די קאמיוניטי, דאס האט געקאסט צענדליגע טויזענטער דאלער, די רוב פון די מענטשן אין זיין שטעטל האבן פוד סטעמפס און סעקשאן עיט און זיי האבן וואוטשערס פאר שכר לימוד. און זיי האבן געמוזט געבן צושטייער פאר די אלע זאכן, סא רבותי נישט דא פון וואס זיך צו לערנען, יעצט ווען ס'טוט זיך וועגן ענין פון חסד אין טשיקאגא איז דא א מעשה אז ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן קעטרין אולעריס, דער האט געהאט א קו, די קו האט איבערגעדרייט א לאמטערן, און ס'האט אנגעהויבן דעם גרויסן שיקאגא פייער אין עיטין סעווענטי וואן, וואס האט פונעם זונטאג אקטאבער דעם אכטן און ביז דינסטאג אקטאבער דעם צענטן האט עס געברענט, ס'האט געהארגעט הונדערטער מענטשן און ס'האט דעסטרויעד. טרי פוינט טרי סקווער מיילס אין טשיקאגא. דער פייער איז געווען איינע פון די גרעסטע יו עס דיזעסטערס אין די ניינטינט סענטשערי, און נאכדעם האט זיך טשיקאגא צוריקגעשטעלט צו זיין איינע פון די גרעסטע און די שטערקסטע שטעט סיי אין מענטשן סיי עקאנאמיקעל, זיי האבן זיך צוריק אויפגעבויעט, דאס איז היסטערי. די גרויסע גרעיט פייער וואס איז געווען האט געהארגעט איבער דרײַ הונדערט מענטשן און ס'האט געלאזט הונדערט טויזנט מענטשן האמלעס. יעצט ביי ניו סקווער איז אויך די זעלבע געווען. די רבי האט געשיקט אן אכצן יעריגן בחור וואס ער ווייסט נאך נישט בין ימינו לשמאלו, און ער איז אויפגעוואקסן מיט אן איידיע אז די רבי איז אלוקינו ואלוקי אבותינו, ער האט געשיקט דעם שאול שפיצער, ער זאל אויכעט אראפברענגען דעם ראטענבערג פארברענען זיין גאנץ הויז. סאו ווען טשיקאגא גייט זעהן דעם הייליגן רעבן די צורה פון דעם רשע דעם רוצח דעם רויטן זאלן זיי קודם ליינען וואס איז געשעהן אין טשיקאגא אין די יאר עיטין סעווענטי וואן און ווען זיי זעהן אז די זעלבע איז געשעהן אין ניו סקווער און נאך א מזל אז ער האט געהאט ווידיאו טעיפס אינדרויסן פון זיין הויז, ווען נישט וואלט מען אלעס געלייקנט. און מיט וואסערע רעכט האט די רבי געהאט צו נוצן א יונגען בחור, זיין טאטע און זיין מאמע האבן איהם געבוירן און אויפגעברענגט אז ער זאל ווערן א רוצח פארן רעבן, ער זאל זיצן און שמאכטן אין תפיסה אין זיינע יונגע יארן. ער זאל האבן א רעקארד פאר די רעסט אוו היז לייף, עניוועי סאו אין טשיקאגא איף יו רילי וואנע נאו די אינסייד פון די רבי, ער מעטשט פאר טשיקאגא, נאר אין טשיקאגא האט עס א קו אויסגעשטויסן און דא האט עס די רבי געטון. יעצט דער נארישער יונג האט געפליעד גילטי, ער וואלט געדארפט זאגן וואס ווילט עטץ פון מיר, מיך האט דער רבי געשיקט, די רבי וואלט געזאגט ניין זאלסט עס נישט טון, סאו אין די ווארסט קעיס סינעריאו, איז די רבי פארט זייער גוט. יעצט די שטאט טשיקאגא האט נישט געקערט פאר מיסיס אלירי'ס קו, די זעלבע האט די רבי אויך נישט געקערט פאר זיינע קי. נאכדעם דארף מען זיך אויסלערנען נאך א זאך, אחדות. טשיקאגא איז א גרויסע אידישע קאמיוניטי און ס'האט אסאך אפטיילונגען, ס'איז דא חסידים, ליטווישע, ס'איז דא געוויסע תלמוד תורה'ס, אנדערע מיט מיידל סקולס, מיט אלע. ס'איז אויך דא אסאך שילן ווי מ'קען דאווענען, איינער קען דאווענען נוסח אשכנז, איינער ספרד אשכנז, איינער אשכנז ספרד, איינער ספרד ספרד, וויאזוי ער וויל. מ'קען זיך אויסלערנען פון רעבן אז מ'זאל מאכן אן אחדות, ס'זאל זיין איין שיל, וואס אין גאנץ טשיקאגא זאל מען נאר מעגן דאווענען אין די שיל, און ווער ס'וועט נישט קומען דארטן דאווענען,

ווייל די רב דארף קיינמאל נישט גיין און ער קען געבן זיין סיגניטשער און ער קאלעקט זיין טשעק איז דארט לאזט מען אן א מנין. סאו איך וויל ענק זאגן טשיקאגא עטץ דארפטס מיטנעמען איינעם עליע ניימאן וואס ער איז דער פירוש רש"י אויף ר' מאטעלען אז ער זאל נישט אויסזען ווי ער איז אינגאנצן א צופידלטע בריאה איז דארפט עטץ מיטנעמען אזא עליע ניימאן מסתמא האט עטץ אין סקווער אויכעט און דער ער זאל ענק איך מיין אפשר הרב גאלדמינצער גוט צו נעמען זאל מסביר זיין אלע סתירות וואס מען האט אויף דעם רעבן. נאכדעם ווען ס'קומט צו לוויות דארף מען זיך אויך אויסלערנען פונעם רעבן. ס'איז דא איינער דעבי טאמבער, זי איז געשטארבן, זי האט געהאט אפשר פערציג אדער פופציג מענטשן וואס זענען געקומען צו געבן איר איר לעסט רעספעקט, און מען איז געגאנגען מען האט איר אויפגעהאלטן ביזן זונטאג פארטאגס און אויך געשטאנען דארטן, און מען האט געזאגט ס'וועט באלד זיין די לוויה, מארגן וועט זיין, נעכטן, מען דארף עפעס האבן, חברה קדישא מעשה'ס. און שפעטער דעם אנדערן טאג נאכמיטאג, איך האב זיי געזאגט, מ'האט זיי, מ'האט זי נישט דארט געלייגט, איך האב זיי געזאגט גראד, שפעטער האט מען געטראפן מ'האט זי געלייגט ערגעץ אין א בית החיים ערגעץ אין לאנג איילענד צו ווי, דאס אלעס איז געווען מותר לכתחילה, ווייל מ'האט געטון דעם רצון פונעם צדיק, איך, איך פארשטיי זייער גוט אז איינער איז אן עזות פנים פארן רעבן וויל מען אים רודף'ן, כ'דזשאסטיפיי עס נישט אבער איך פארשטיי. אבער וואס האט דעבי טאמבער געהאט מיט די זאך? וואס האט עטס געוואלט באהאלטן? האט עטס געוואלט באהאלטן אז זי איז אפגעפארן? איך וויל ענק עפעס זאגן, איך וועל באלד ארויפלייגן אויפן האטליין ווי א אידיש ווייבל, זי רעדט אזא מין דרשה, איר הערט? דאס האט צו טון באלד מיט מנשה לוסטיג וואס כ'וועל רעדן וועגן דעם, זי הייסט ברענדע טורטל, ווי זי וויינט אז מ'האט קיינמאל נישט געלערנט, זי איז א סאטמארע תלמידה, כ'מיין פון קרית יואל. מען האט קיינמאל נישט געלערנט אז ס'איז דא א באשעפער, מען האט קיינמאל נישט געלערנט אהבת השם, יראת השם, מען איז געווען ביזי מיט לערנען שטותים און מיט רציחה. איך וויל עס ארויסלייגן, איך וויל עטס זאלט עס הערן. סאו דאס האט סקווער מורא געהאט. זיי האבן מורא געהאט אז די אלע בחורים וואס זענען געקומען פאר איר רעספעקט צו די אלע מיידלעך וואס זענען געקומען פאר די דעבי טאמבער אז מען זאל זיי מרחק זיין, דאס איטס אנבעליוועבל. סאו עטס האטס אסאך צו לערנען פון דעם רעבן. טשיקאגא, איי טעל יו די טרוט, דעם רעבנס דארט זיין וועט זיין די דעי ווען טשיקאגא דייד. אנבעליוועבל. און נאכדעם זאלט איר וויסן די רעבע האט א מוראדיגע מעלה איך זאג ענק סאיז נישט דא זיין גלייכן ער האט אזא אהבת ישראל טשי! הערשל טויבענפעלדן האט ער געבעקט.

סא איך וויל זאגן פאר די אלע אידן וואס וואוינען אין טשיקאגא, עטס זענטס אויך פעדעפיילס, איך האלט אז קודם זאל יעדער פארן אויף ארץ ישראל נעמען די הוראה פון רב וואזנער, דאס וועט זיין די ערשטע תיקון וואס עטס קענטס טון, ממילא וועט מען מעגן אפישעלי טון זנות, ווייל אלע רבנים טוען עס, אונז האבן דאך נאר א פראבלעם געהאט ביז יעצט אז מען האט נישט געטארט, אבער אז א רב מעג, נו לאמיר אלע ווערן רבנים, און נו מאכמיר זיך אלע רבנים און פארטיג, איך האב אזעלכע חזירים, ס'איז אנבעליוועבל, ס'האט מיך ווידער אפגעקאלט יעצט א ווייבל זי איז א. גרישה מיט דריי קינדער, זי זאגט אז מען טראגט איר אן דעם גאלאנטער, און זי וויל וויסן צו דאס וואס איך זאג ער איז א פעדאפייל דאס איז ווייל איך ווייס, צו ווייל איך וויל מיך נוקם זיין ווייל ער האט ארויסגעגעבן אויף מיר א חרם. זאג איך איך וועל אייך געבן דעם נאמבער פון דעם זעלבן מענטש וואס די ערשטע די אלמנה האט מיך גערופן א האלב יאר צו א יאר צוריק, דער איז נאו סיקרעט ביהיינד איט, זאג איך אים אז איר וועט אים נעמען זאלט איר וויסן טוט איר א מורא'דיגע עוולה פאר אייערע קינדער. ווייל ער גייט נוצן אייערע קינדער פאר האקפלייש. פרעגט זי מיך, ער איז דאך א רב, וויאזוי מעג ער טון אזאלכע זאכן? זאג איך אים, א רב איז עקסעמפט, א רב איז העכער די תורה חס ושלום, די תורה איז געגעבן געווארן פאר אונז, פשוט'ע ארבעטער, א רב ער קען טון וואס ער וויל. סאו דאס איז דער ערשטער טויבנפעלד, דאס איז הערשל, און יעצט האסטו דעם צווייטן, משה מנחם טויבנפעלד. ער האט אים אויך געבעקט, ער בעקט אים די גאנצע צייט.

אז קויבנפעלד איז באמת א צדיק, נאר דאס האט צוטון מיט נחום ראזענבערג, ער האט עס אנגעדרייט. סוי, יעצט קודם האב איך געוואלט זאגן, איך האב מיט דעם גאנצע פרשה גארנישט מער ווי איך בין אריינגעגאנגען אין סקווער, ווייל מען האט מיך אפגעקאלט, דער ר' לייביש פון אנטווערפן האט א חסיד, ער איז א פעטער פאר דעם לייבי און ער האט מיך אפגעקאלט אז מען דארף העלפן דעם בחור איז קודם האב איך אים ארויסגענומען פון סקווער האבן זיי געזאגט פאר זיין טאטן זיי וועלן אנצינדן דאס הויז זאג איך דאס הויז זאל ברענען אבער ער מוז ארויסגיין און מען האט אים געמאכט א שטיקל מענטש א לייטישער מענטש וויפיל מען האט געקענט ארויסנעמען פון אים נאך אזא טארטשער און וואס מען האט מיט אים אפגעטון אין סקווער סאו איך איך האב אינגאנצן נישט געוויסט אפילו אז ער גייט סוען. און אז ער גייט איינזעצן בכלל נישט אינוואלווד אין דעם, אויף דעם איז דא מענטשן, ער האט געהאט איינער וואס האט אים געהאלפן אין סקול, א סייקאלעדזשיסט צו וואטעווער איט איז, און זיי זענען מענדעטארי ריפארטערס, זיי האבן שוין ריפארטעט אפאר יאר צוריק, סאו מנשה לוסטיג געט יור פעקטס סטרעיט, איך האב גארנישט געהאט מיט אים די גאנצע צוויי און א האלב יאר, נישט וואס איך האב א פראבלעם טאמער כ'האב יא געהאט, נאר כ'וויל דיר מסביר זיין אז וועסט אנהייבן מיט לגיונות, וועט זיך עס אויסלאזן פאר דיר נישט גוט. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן פאר סקווער, דער מנשה לוסטיג איז א טעאטער שפילער. ס'איז דא א ווייבל וואס האט געלערנט אין מאנרא, זי רופט זיך ברענדא טורטל, זי האט אן אקאונט אויפן אינטערנעט, זי זאגט א דרשה, איך וויל איר זאלט קודם הערן איר דרשה. דער סאטמאר רבי רבינו יואל זיצט אויבן אין גן עדן און ער קוקט אראפ פון הימל און ער קוקט אויף זיינע תלמידים וויאזוי זיי וואקסן אויף, און ער זעהט נעבעך אז אז אזוי פיל פון זיי, פון די מענער און די בחורים, זיי זענען באמס, זיי פארן אפ פון אידישע וועג, זיי גלייבן נישט אין די באשעפער רחמנא לצלן, סאו מעני אף דעם אר עיטיאיסט, איטס סאו סעד, און ער זיצט דארט אין גן עדן. ער טרייט צו ענדשויען די פלאוערס און די רואיגע אטמאספער און ער קוקט אראפ און ליטערלי ער שעפט נחת, די פלאוערס הייבן אן צו שמעקן בעסער. און נישט נאר דאס, זיי הייסן נאך אים, זיי הייסן יואל, יואלי, אין היינטיגע צייטן הייסן זיי דזשאועל, דזשאוי. וואס איז מיט דעם? איים שור ער שעפט אסאך נחת. באט יו נאו וואט, זיינע מיידלעך תלמידות, דעיר גוד, דעיר פערפעקט, דעיר פיין, ברוך השם יו נאו, עט ליסט פון דעם שעפט ער אסאך אסאך נחת, ענד יו נאו וואט איי קען טעל יו אלל, איך בין א, איך בין, איך קען זאגען פראודלי. אז איך בין א שטאלצע סאטמארע תלמידה. יעצט בינתיים פארוואס כ'האב געוואלט איר זאלט הערן די דרשה איז ווייל מען דארף זייער אסאך רעדן וועגן די זאך, אונז האמער אפגעהארגעט הונדערטער, נישט הונדערטער נאר טויזענטער, ס'האט מיר געזאגט איינער א אפגעפארענער, זאגט ער נחום דו האסט געזאגט ס'איז דא דריי טויזענט אפגעפארענע פון וויליאמסבורג, איך אליין קען פינף טויזענט, פרעג איך פון ווי קענסטו זיי, זאגט ער זיי זענען אלע אויף טוויטער, יונגלעך, מיידלעך, זיי דערציילן אלעס וואס מען האט מיט זיי געטון, די נומבערס זענען אסטראנאמיקעל. יעצט שטאטס מען זאל נעמען אזאלעכע בחורים און מען זאל זיי היילן, שטאטס מען זאל נעמען אזאלעכע מיידלעך און מען זאל זיי היילן, האט מען זיי ארויסגעווארפן אינגאנצן פון אידישקייט, מען האט זיי מרחק געווען. גייט אזא פרוי ווי ברענדא טורטל און זי זאגט אויס דעם אמת, מען האט קיינעם נישט געלערנט קיין יראת שמים, מען האט קיינעם נישט געלערנט גארנישט, און זי זאגט אז די סאטמארע מיידלעך זענען לאקי, די רבי איז לאקי אז ס'איז דא אפאר ערליכע מיידלעך, און קוק זי אן, העסטו זען זי איז א חלק פון די סאטמארע מיידלעך, זי שרייט איך בין א סאטמארע מיידל, און וויאזוי זעמיר אונז לאקי? איך האב געזעהן דעם קליפ וואס זי האט געזאגט דאס זי גייט אנגעטון רחמנא ליצלן וועגן דעם האב איך נישט ארויפגעלייגט די פיקטשער איך האב נאר ארויפגעלייגט וואס זי זאגט אויף מיין אינטערנעט סייט האב איך נישט ארויפגעלייגט די פיקטשער יעצט אזאלעכע קינדער זענען טאקע הפקר לכל? פארוואס ווייל דוידל טווערסקי דארף זיין א שיינער איד צו אהרן תשעה באב אהרן טייטלבוים דארף זיין א שיינער איד האט מען מקריב געווען גאנץ כלל ישראל? אמת, יעדעס מאל ווען מ'האקט האלץ פאלן שפענדלעך, אבער נישט די נומבערס וואס אונז האמער אפגעהארגעט. און נאך א זאך, אמאל איז דא איינער גייט אוועק פון אידישקייט, אמאל וועט ער צוריק קומען אמאל נישט, און זיי גייען אוועק מיט אזא העיט, מיט אזא פעשען, וואס האט זיי אידישקייט געטוהן רבונו של עולם? דא יעצט א בחור אין ארץ ישראל, ער האט זיך גענומען דאס לעבן, ער איז אלט פערצן יאר צו וויפיל, פון די חשוב'ע סאטמארע אידן, זיינס א זון, און וויל מען עס פארדעקן זאגט מען ער איז צוזאמגעפאלן אין בית הכסא און מען האט אים ארויסגעטראגן און און מען האט אים געפירט אין שפיטאל און ער איז געשטארבן. איך האב אינסייד אינפארמעישן איך ווייס נישט ווי עקיורעט ס'איז, ס'איז געווען זק"א האט געשריבן, ס'איז געווען א התאבדות דאס מיינט ער האט זיך גענומען דאס לעבן. אוודאי מען טאר נישט א טויטער און און און די משפחה און פגם משפחה איך קען די אלע באלאוני ווילאנג עטס עט זיך נישט אויסלערנען אז אונז דארפן האבן תיקונים מוז אזוי לאנג עט מען רעדן. יעצט נעם די אלע גרויסע מוסדות, נו נו לאמיר זיך אהער נעמען, ווער זאגט יעדע וואך א מוסר שמועס, איך האב געלערנט אין וויזשניץ למשל ביי ישועות משה, יעדן דינסטאג האלב פיר מ'איז אויפגעשטאנען, זיך געלייגט שלאפן אביסל ביי מיטאג, האלב פיר האט זיך אנגעהויבן די די דריטע סדר, ס'איז געווען א פארטאגס סדר, פארמיטאג און די נאכמיטאג, פלעגט אריינקומען דער ישועות משה, ס'האט געקאכט אין אים, מ'האט אנגעקוקט אן ערליכן איד, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן אהבת השם און יראת השם און אהבת התורה. און וויאזוי א בחור דארף ברענען פארן אייבערשטן, אזעלכע שיינע זאכן, קודם האט ער געזאגט א פלפול פון א האלבע שעה, און נאכדעם איז ער צוגעקומען צו מוסר, אין וועלעכע ישיבה איז דאס היינט דא? כ'האב געהערט אז אין סטאלין קארלין איז געווען איינער וואס ער פלעגט עס אויך טון, איך הער ער הייסט ר' שמואל דישון, אויך אים האט מען שוין אויך מעביר געווען, מען ברויך שוין נישט היינט קיין מוסר, ס'איז געווען אין די ליטווישע ישיבות, איך געדענק איך פלעג וואקן פון וויזשניץ ביז פאנאוויזש יעדן פרייטאג צו נאכטס, און מען האט געדאווענט מנחה פאר די שקיעה. האט זיך ארויפגעשטעלט פאנאוויזשער רב און געזאגט א פעסטע דרשה ווי איז דאס היינט דא, ווער לערנט אונז אביסל מוסר, ווער לערנט א בחור וואס זיין חוב איז אויף די וועלט, ווער זאגט א בחור א גוט ווארט, א בחור גייט אין א ישיבה און ער דרייט זיך, זאל אים די ראש ישיבה זאגן ווער. דאס געבט מיר חיות, דאס געבט חיות פאר כלל ישראל, ווי איז דא א מענטש וואס ער זאגט פאר א בחור א גוט ווארט, אלעס איז די קאריקולום, מען מוז קענען די קאריקולום, און אויב דו האסט נישט קיין הונדערט ביסטו גארנישט ווערד. זכריה וואלערשטיין האט געשריגן ביים אגודת ישראל צאמקום, איך פארשטיי נישט, איך זעה נישט אין די גאנצע תורה און אין נביאים און אין כתובים און אין די גמרא און ספרי און ספרא אז משה רבינו האט געגעבן טעסט פעיפערס, זאגן אז איינער האט נישט דעם בעסטן קאפ, איז וועגן דעם איז ער שוין נישט קיין חלק פון כלל ישראל? און דאס איז די ביטערע אומגליק וואס דא גייט פאר, די ישיבות האבן נישט מער די מחנכים וואס זיי דארפן האבן, איינמאל הער איך זאליקא איז געגאנגען אין די ישיבה וויזיטן, און ער האט געזען די בחורים דרייען זיך אין הויף, האט ער אהער גענומען די מנהל, בלומענפעלד, זאגט ער ליסן, האסט א גארטל, נעם עס אראפ און גיי שלאג זיי. ס'איז נאו ריזען א בחור זאל זיך דרייען, דער בחור דארף טרעפן גענוג סיפוק אין די ישיבה, עטץ מוזט צושטעלן אזא מין לערנען מיט אזא קוריקולום ער זאל טרעפן סיפוק אין ישיבה, ס'איז א שוואכער בחור זאל ער קענען קיצור שולחן ערוך. קיינער רעדט נישט ווארעם צו א בחור, קיינער רעדט נישט וואס דאס הייסט די בחור'ישע יארן און אז דאס לויפט דורך האט מען גארנישט און אז מ'האט נישט קונה געווען בלייבט מען א ליידיגע שטריק אויף אייביג זעט מען אויס ווי זאליקא. אדער ווי דער גענגסטער אהרן האט שוין יא געלערנט, אבער א רוצח, ער האט געהאט פון וועם צו לערנען הלכות רציחה, פונעם טאטן זיינעם, און פון משה טעראריסט משוגענעם. ס'איז ממש נישט צום גלייבן. און אז דאס קינד איז ארויסגעפאלן, דאנקט מען דעם אייבערשטן ער זאל נאר זיך טרעפן א פלאץ ערגעץ אין פיטסבורג אבער אין טענעסי אבי מען זאל נישט וויסן. איך קען איינעם וואס האט א קינד וואס איז אפגעפארן, וואס ער איז אין צו משכב זכר, ער איז אין די ארגסטע אינווייערמענט פארכאפט, איינער פרעגט אים וואס איז מיט דיין זון יענער, זאגט ער יענער איז נעבעך אוועק, איז הלך לעולמו. איז אוועק, ער איז געשטארבן. און דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט קומט יעצט דא א מנשה לוסטיג איז האב איך געטראפן א קליפ, איך האב עס אראפגענומען ווייל טאמער ער העט עס אראפנעמען פון טוויטער האב איך עס שוין, איך קען עס נאר נישט ארויפלייגן ווייל ס'איז זייער א מיסע, ס'איז מורא'דיג מיס, איז דארטן דא ווי ער זינגט און טאנצט מיט ברענדא טערטל. דו הערסט ווי ער דרייט זיך? ער דרייט זיך מיט ברענדא טערטל און ער האט א פראבלעם אז דער בחור דער וויקטעם פון משה מנחם איז געגאנגען איינזעצן משה מנחם. דאס איז אונזערע גרויסע טוערס, א מנשה לוסטיג. כ'ווייס נישט וואסערע וואסערע תופס מקום אין סקווער, אבער איך זע ער מוז זיין עפעס א מענטש וואס מען רעכנט זיך מיט אים. ס'א גאנצע מעשה. דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'א באנדע טיאטער שפילערס. די רבי שפילט טיאטער. און יעדער שפילט אין יעדע צייט איינער איז אן עלעקטרישן האט אמאל געמאכט א דזשאב ביי דוד'ל טווערסקי אין שטוב דא אין צימער ווען די רבי רעדט מיט די רעבעצן און מיט די משפחה זיצט יעדער אויסגעשטרעקט אן א רעקל אן א היט און זיי פרעסן פאטעיטא טשיפס אבער דארט טאר קיינער נישט אפילו דער גבאי טאר נישט אריינגיין נאר אז ער קלאפט קודם קלאפט ער אן בום בום און דער רבי זאגט יא קום אריין, זאגט ער אים ער איז אן עלעקטרישן, און ער איז אריין אן קלאפן, אין בית המקדש איז אויך אזוי געווען, מ'האט געדארפט אויסקלינען אדער בדק הבית האט געקענט א זר אריינגיין אין קדשי קדשים, מ'האט נישט געזאגט דעם כהן גדול גיי יעצט אריין און קוק, קענט אריינגיין ווייל ס'איז נישט בשעת עבודה, ר' חיים בריסקער האט אמאל געפרעגט מיט וואס מ'האט אויסגעקערט דעם בית המקדש, האט איינער געזאגט דער כהן גדול האט געהאט א לאנגע בארד אהער מיט אהין, זאגט ער ניין מ'האט גענומען א זר ער איז אריין מיט א בעזעם און מ'האט אויסגעקערט.

דאס איז די רבי'ס היינט. ס'איז ממש סקיצאפרעניק. ווען זיי קומען צווישן עולם פארקויפן זיי דעם באשעפער אין אן ערנסטן פנים. מ'האט ארומגעשריבן צעטלעך אין סקווער אז מ'זאגט דארט מיט א גפן ממצרים תסיע ס'איז דא אין סקווער חמשה-עשר זאגט מען דאס. איז האט מען ארומגעשריבן יעדער זאל קוקן ווי דער רבי וויינט ער וויינט. וואס איז א בלאף. און איך רעד פון דעם באריכות ווייל אונז מוז מיר אנהייבן צוריק צו ברענגען די קינדער. און מען דארף זען ס'זאל נישט פאלן נאך קרבנות, איך וויל יעדע ישיבה און יעדע תלמוד תורה זאל אריינשטעלן א מנהל רוחני וואס ער זאל זיין דער ספאוקסמען ער זאל ארומגיין רעדן צו די קינדער, ס'דא א גא א איד וואס ער איז אין א גוי'אישע פאבליק סקול, כ'מיין ס'איז פי עס וואן טרי פאר כ'בין נישט זיכער, ס'איז ערגעץ אין די בראנקס, ס'איז נישט געווען א דראג עדיקט וואס די פאבליק סקול האט נישט פראדוצירט און ס'איז נישט געווען א רעיפיסט און ס'איז נישט געווען א מערדער וואס די פאבליק סקול האט נישט פאבריצירט און איז געגאנגען די קיינער האט נישט געוואלט נעמען די סקול קיינער יעדער האט מורא געהאט פאר זיין לעבן געגאנגען א איד א ליטווישער א מאדערנער און ער האט געזאגט איך נעם מיך אונטער צו זיין פרינציפעל מ'האט אים באצאלט א הון רב און רבותי די סקול איז היינט די מאדעל פון די סקולס אין די בראנקס וואס איז זיין שטארקייט ער האט גענומען א מאשין גאן האט יעדן אויסגעשאסן אזוי מיינט איר ער האט גענומען אין די אודיטאריום יעדע וואך און צוזאם גענומען די גאנצע סקול אויף א האלבע שעה. ער האט געגעבן א לעקטשור, ער האט מסביר געווען אז עסט דיך אויפפירן גוט עסטו קריגן סקאלערשיפ, עסטו האבן א פיוטשער אין דיין לעבן, זיי מסביר געווען עי בי סי, ער האט זיי נישט מסביר געווען פון באשעפער, ער האט זיי נישט מסביר געווען פון שכר ועונש, ווייל ווען ער זאגט דאס ווארפט מען אים ארויס, ווייל דאס איז רעלידזשען, און רעלידזשען און סטעיט ארבעט נישט. ער האט זיי מסביר געווען פשוט דיין פיוטשער גאול אין לייף, איז עס זאלסט פייגערן אין א תפיסה, צו איז עס זאל זיין א הוה זו. ער האט זיי וואס ער האט זיי מסביר ער האט זיי געברענגט ס'איז געווען איינער דזשארדזש וואשינגטאן קארווער איז געווען א שווארצע ער האט זיך אויפגעארבעט צו זיין א געוואלדיגע סייענטיסט ס'איז דא בוקס וועגן אים ער האט זיי מסביר געווען ס'איז דא א דאקטער וואס ער האט באג ער ער האט ער ווען מ'האט אנגעהויבן צו מאכן די אפערעישאנס פון איבערצופלאנצן די הארץ האט ער געהאט אזא געפיל ער פלעגט עס פרעקטעסן אויף זיין הונט ער האט זיך אריינגעשטופט די הענט לעבן הארץ ער האט געפילט וויאזוי ס'קלאפט מיט אלעם נאכנישט געווען די עקס-רעיס. און מען האט אים געגעבן אלס אנערערי דאקטער, ס'איז אויך געווען א שווארצער ער האט מסביר געווען מוראדיגע זאכן, און עווענטשעלי א יעדער מענטש וויל דאך זיין גוט, נאובאדי וואנטס טו דיי אין פריזן, ער האט אויפגעארבעט די סקול אז ס'איז היינט די לידינג בראנקס סקול יעדער פייגערט דארט אריינצוקומען, ער האט נישט גערעדט פון חובות הלבבות ער האט גערעדט נארמאלע זאכן, און דאס איז וואס אונז האמיר נישט, אונז האמיר אפילו נישט איינער זאל אונז זאגן א נארמאלע זאך. דער שאול שפיצער האט אין זיין לעבן נישט געהערט בין אדם לחבירו נארמאלע בחינוך. מען האט אלץ ווען איינער האט עפעס געזאגט, אוי ער מיינט דעם רבי ער וויל אונטערברענגען, ער מיינט די קאמוניסטישע רעזשים, ער מיינט. אים איז מען געגאנגען רודף'ן כאילו ער האט שוין געשאסן הונדערט מענטשן. ראנג! רבותי ווי העוו טו וועיק אפ! איך זאג אייביג איך זאג נישט נישט נאר קריטיסיזם איך זאג קאנסטראקטיוו קריטיסיזם איך טריי ענק צו פארשטיין אונז מוז מען פאררעכטן דעם גאנצן חינוך. איך ווייס ס'איז געווען א מעשה, מען האט געוואלט נעמען עפעס א רבי'ן אין א ישיבה, ער האט געאונט די ישיבה צו מען האט אים אריינגענומען, מען האט אים געזאגט פיין דו קענסט ווערן רבי, אבער מען האט זיך אויסגעמיינט ברחל בתך הקטנה דו האסט קיין ווארט נישט אריינצורעדן אין חינוך פון די ישיבה, בחורים וועלן קומען ביים טיש, בחורים וועלן דיר אונטערזינגען און אונטערקלאטשן, אין חינוך האסטו נישט וואס אריינצורעדן ווייל דו פירסט צו דעם, און ער האט זיך אונטערגענומען, און געס וואט, ס'איז איינע פון די שענסטע ישיבות וואס איז דא היינט, ער איז א גרויסע רבי, אבער דו פארשטייסט נישט קען מען דיך נישט פרעגן. אין צוזאמענפאסער, דער רבי מוז פארשטיין אין אלעם און טוהן אלעס, בר מן דין האבן מיר אונז נאך א מורא'דיגן פראבלעם ווייל מ'האמיר אויסגעלערנט די קינדער צו זיין שלעגערס, מ'האמיר אויסגעלערנט אויף יעדן צאמצורעדן און יעדן אוועקצומאכן, ס'איז ממש א א חורבן וואס דא איז געשעהן, איך וויל ענק זאגן אין ארץ ישראל למשל איז נישט אזוי די שנאה איינער צום צווייטן אזוי ווי דא, אפילו א סאטמאר האט נישט אזוי פיינט א בעלזער און א בעלזער א סאטמאר אזוי ווי דא, דא פאר סאם ריזען האבן מיר אונז געהאט אזאלעכע שלעכטע הנהלה חברה אז ס'איז אנבעליוועבל. מ'האט געהאקט אין יעדן שטיקער, אין ארץ ישראל זיך משדך סאטמאר מיט בעלז, זיך משדך פאפא מיט וויזשניץ, וויזשניץ מיט גער, יעדער זיך משדך, ס'איז אנדערש ווייל מ'האט נישט געהאט אזאלעכע רשעי הדור וואס האבן יעדן דיגרעידעד פאר גארנישט. אין ארץ ישראל אין די ספרים וואס מ'איז היינט מחבר ברענגט מען צו הרב עובדיה יוסף אין די אשכנעזישע ספרים, און מ'ברענגט צו פון אנדערע, מ'ברענגט צו פון ר' אלישיב, מ'קריגט זיך ארום אין א סברא וואס ער האט געמיינט, דא האט מען דאך געזאגט ער איז אן אפיקורס. און וועגן דעם ליידן מיר אונז מיטן חינוך זייער שטארק, אין ארץ ישראל איז אויך דא גענוג נושרים, אבער דאס איז ווייל די די מצב ליידער פונעם דור איז אזוי, ס'איז דא אסאך צובראכענע שטיבער און מ'געט זיך אויך נישט גענוג אבאכט, און ס'איז דא מאלעסטינג, בני ברק האט אירע פעדעפילים, אבער דאס אז מ'זאל ממש נעמען יעדן אוועקמאכן, יעדן באגראבן און יעדן אראפלאזן, און עס זאל נישט זיין אין קיין שום ישיבה גארנישט, קיין הדרכה, דאס איז נישט דא. כ'ווייס, איך בין געווען אין ארץ ישראל, און ס'איז געקומען אלול, בין איך געגאנגען, ס'איז געווען אין ישיבה וויזשניץ, און לעבן אונז איז געווען פינף מינוט אוועק איז געווען א ישיבה וואס האט געהייסן, איך געדענק נישט דעם נאמען, ס'איז געווען ר' זלמן קארעליץ, ס'איז געווען א פלומעניק פון חזון איש, ער האט געפירט די ישיבה, געדענק איך אז ס'איז געקומען, ס'איז געקומען א שבת, איך פלעג דארטן אריינגיין, אסאך מאל שבת, פרייטאג צונאכטס האב איך דארט געדאווענט, און דער אמרי חיים איז נישט אריינגעקומען יעדן שבת, ס'איז געווען א נחת, ער האט דיר געזאגט א מוסר שמועס אז דער שבת איז געווען א שבת, ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל, איין שבת בין איך געווען אין בני ברק, איז אין די גרויסע שול אין בית הכנסת הגדול, מען האט געדאווענט מנחה פאר די שקיעה, נאכדעם האט זיך ארויף געשטעלט א איד און ער האט געזאגט אזא שיינעם פלפול, אבער מיט מגידות אין איין, א דריי פערטל שעה האסט געקענט הערן ווי א פין פאלט אראפ, דאס איז געמאכט חינוך, און טאמער האסטו גארנישט און מען זעהט גארנישט און מען הערט גאר אקעי מען האט גענומען זאליקאל, מען האט אים געמוזט נעמען, מען האט גענומען די אהרן, מען האט גענומען נעמטס אריין מחנכים. נעמטס אריין רעדנערס, נעמטס אריין יעדע וואך זאל א בחור הערן אינמיטן די וואך א דרשה, ער מעג הערן אפילו שבת נאכמיטאג אויך א דרשה, און דער עולם איז אזוי הונגעריג, איך דענק ווען איך האב געדאווענט אין קליימער, פאר מען האט מיך ארויס געווארפן, לפני מלך מלך בישראל, געדענק איך איך פלעג פארלערנען פרק, איך האב געהאט אזא פרק לערנען, דריי פיר טישן ארום און ארום, יעדער האט זיך צוגעשטופט צו הערן, אלע בחורים, יונגעלייט, יעדער האט געוואלט הערן, און איך האב נישט גערעדט פון פעדעפיליע. איך הער זייער וואס זאגן יא ווייל ער האט גערעדט שמוץ, ניין ניין ניין ניין, איך האב גערעדט, כ'האב זיי פארקויפט שיינע זאכן און מעשה'ס מיט סיפורי צדיקים מיט מעשה'ס פון די גמרא, ווען איך האב געלערנט די משנה איך האב געלערנט פון א תנא האב איך גערעדט פון אים צען פופצן מינוט ווער ער איז געווען און וואס ער האט וויאזוי ער ווערט דערמאנט אין ש"ס און ביי וועלכע זאך און אזוי ווייטער, עס דענקט מיך ווי היינט איך האב געזאגט אלישע בן אבויה דאס איז געווען אחר דער וואס מען האט אים. ארויסגעווארפן פון כלל ישראל ר' מאיר'ס רבי און ער איז געגאנגען אין גיהנום ביז ר' מאיר האט געזאגט איך וועל אים ארויסנעמען פון גיהנום און נאכדעם האט מען אים אריינגעברענגט אין גן עדן שרייט איינער דו ווייסט וואס דו רעדסט? וויאזוי ברענגט א משנה פון אים אזאך? זאג איך אים רבי איך וועל אויף דעם אליין רעדן א שעה אבער למעשה דאס איז עס מען דארף וויסן מען האט קיינמאל נישט אריינגעברענגט אין אונז גארנישט פרעג א בחור אין סאטמאר ישיבה ווער ס'איז געווען פריער ר' מאטעלע טשערנאבלער צו דוד מלך ישראל? פרעג אים צו רבי יוחנן איז געווען פריער צו פאפא רב איז געווען פריער, ער ווייסט גארנישט, מען זאגט מרי בר פפא, די אלע בר פפא'ס, ווייסט ער נישט צו דאס איז פאפא רב צו דאס איז א פריעריגע, מען האט מיט אונז קיינמאל נישט געלערנט אביסל אהבת השם און יראת השם און די גדלות פון תנאים און אמוראים. דאס איז א מורא'דיגער חורבן. איך געב ארויס אם ירצה השם יעצט דעם ספר אויף מקואות, מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האב איך איין גאנצן פרק דער גדלות פון די תנאים די אמוראים, זייער יראת שמים, מיט זייער אהבת השם, מיט זייער אהבת התורה. איך ברענג דא צו, כאטשיג ווען איינער האט א פרוי איז ער דאך א נוגע בדבר צו די פרוי, איז דאך דא איינער פון די אמוראים וואס זיי האבן מזכה געווען די שפחה, געזאגט זי איז גערעכט און נישט די פרוי איז גערעכט, כאטשיג ס'איז זיין אייגענע פרוי געווען. הגם דאס קען מען נישט טון, ווייל דארט איז מען א נוגע בדבר און מ'איז פסול אויף פסק'נען.

דאווענט דרייט אן די תפילין גייט אהיים ער קען גיין אין מקווה וכו' ער מאכט א ברכה ער ווייסט גארנישט פארוועם ער טוט עס מי שאמר והוי העולם און די גמרא זאגט בכלל אז דו ווילסט וויסן מי שאמר והוי העולם זאלסטו לערנען מדרש זאלסט לערנען אגדות הש"ס כ'האב שוין לאנג געזאגט איך זעה אין אלע שילן דף יומי און דאס און יענץ איז אלעס גוט איך וויל זעהן ווי ס'דא א שיעור וואס מ'לערנט עין יעקב מיטן פירוש פון דעם בן איש חי בניהו בן יהוידע. עטץ וועט אויפגעלאכטן ווערן, עטץ וועט נישט גלייבן וואסערע סודות ס'ליגט אין וויאזוי דער בניהו בן יהוידע צעלייגט יעדע ווער אין שומר גער און פארוואס און פארווען, יאדא יאדא ענד יו'ל סי, עטץ וועט באמת זען וואס דאס הייסט טעמו וראו כי טוב השם, און דאס טוט מען נישט. סאו יעצט זאל מען צוריק קומען צו די אלע אידן וואס זאלן גיין צום סקווערער רבי'ן וואס זאלן זיך קענען אלס אויסלערנען פון דעם סקווערער רבי'נס טיש. נאך א מורא'דיגע זאך וואס מ'גייט זיך קענען אויסלערנען פונעם הייליגן סקווערער רעבן אז ער וועט זיין אין טשיקאגא, און זיך אויסלערנען אז מ'דארף גנב'נען און גזל'ן וויפיל מער געלט פון די גאווערמענט, מ'דארף גנב'נען און גזל'ן פראגרעמס, מ'דארף זיך מאכן שווייצער בענק אקאונטס, הגם זיי געבן שוין היינט איבער פאר אמעריקע אלעס, מ'דארף זאגן דעם גוי האט מען אין דר'ערד, ענד דעטס איט, ווייל אזוי האט דער רבי געלעבט אלע יארן, האט געגנב'ט דעם חינוך געלט פון יעדן און האט עס אוועקגעשיקט פאר זיך אויף די שווייץ. ס'ווינדערט מיך אז צווישן אלע זיינע קינדער שטעלט זיך נישט איינער אויף און זאגט, טאטע, דו ווייסט אז דו טוסט נישט גוט, דו האסט גע'הרג'עט א גאנצע שטאט, אזויפיל נושרים, אלעס רעב'ס געלט אין די שווייץ. סאו ס'איז דא זייער אסאך וואס מ'קען זיך לערנען, ס'איז א שאד אונז פארן מיר נישט ארויס יעדן שבת צו לערנען פון דעם הייליגן צדיק וויאזוי מ'דארף זיך אויפפירן. נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, ס'האט אמאל א איד געטייטשט והיא דער צדיק שעמדה לאבותינו ולנו, ער איז געשטאנען פאר אונזערע עלטערן און פאר אונז.

און נאט דזשאסט גיווינג איט אפ פאר נאטינג. בקיצור, מען איז געגאנגען מען האט גענומען דעם בלאגאוויטש און מען האט אים געלייגט אין דזשעיל. יעצט אין סקווער איז אויך די זעלבע, דער מענטש האט א סיט וואס ער האט בא'גנב'עט און בא'גזל'ט, און יעדער גלייבט אים און יעדער פאלגט אים. ס'איז געווען דעמאלטס ווען דער בערגער דארף גיין זיצן אין תפיסה. דער רבי האט אים צוגעזאגט ער וועט נישט זיצן, ס'וועט גארנישט זיין, נישט געזארגט. סוף איז געווען איינער האט געפרעגט דעם סקווערער רבין זון, נו, דער טאטע האט דאך צוגעזאגט, זאגט ער, דו ווייסט וואס פאר כוחות און טבילות האט געקאסט דעם טאטן ער זאל אים דריי יאר האלטן אינדרויסן? דו לאו-לייף וואס דו ביסט! דאס איז די גאנצע חסידות היינט, און מען טראסט אים, ענד ווי לעט אים געט עוועי וויט איט, ער האט גע'גנב'עט, גע'גזל'ט, ליגן געזאגט, געטון כל דבר אסור, ענד ווי לעט אים געט עוועי וויט איט. סאו דאס דארף מען זיך אונז אויסלערנען, מען דארף זיך אויסלערנען אז די אלע רעבעס זענען שקר בלאף ליגנט און זאלסט זיך נישט לאזן פון זיי, ווען דו האסט א צרה גייסטו צום רעבן טראגסט אים אפאר טאלער און ווען דו וואקסט ארויס לאכט ער פון דיר. געווען די מעשה ביי קדושת יום טוב געווען א חתונה ער האט זיך משדך געווען דעמאלטס מיטן סאסובער און די חסידים האבן אזוי געטאנצן מ'האט צובראכן אלע טישן און בענק האט זיך אנגערופן דער קדושת יום טוב זעסט דאס איז חסידים זיי זענען משוגעים. איז נאך א מעשה מיטן קאסינער, דער קאסינער האט אמאל געזאגט א א חסיד א רעבישע קראנקהייט קענסטו נישט אויסהיילן דאס איז משוגעים, שטעל דיר פאר וויאזוי די רעבעס האבן געקוקט אויף די חסידים, און די חסידים האבן געמיינט די רעבע ער פליט מיט זיין הימל, נאר דעמאלטס רעבעס האבן געהאט שכל און געוויסט דאס איז משוגעים יו העוו טו סטעי עוועי, הא דו לויפסט נאך נאכן רעבן, די רעבע מאכט זיך צו דיר א פיינער מענטש, ער זאגט דיר נישט אויס זיין אינסייד וואס ער האלט פון דיר, און נאכדעם אביוזט ער דיך, סעקשועלי, מאראלי, מענטעלי, פיינענשעלי. סאו דאס איז א מעסעדזש פאר גאנץ טשיקאגא. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א מעסעדזש, רבותי וואטש יור ווימען און וואטש יור טשילדרען. קומען פרעמדע מענטשן, וועסט נישט דערקענען א חילוק ווער ס'האט גערעיפט אדער מאלעסטעד דיין קינד, ענד עט די ענד אוו די דעי גייסטו נאר האבן בזיונות, און וועסט האבן א קראנק קינד מאלעסטעד און רעיפט. וויל איך דיר יעצט עפעס זאגן, ס'קומען אן א חברה מיט מענטשן, זאלסטו וואטשן אלע דיינע קינדער און דיין ווייב, ווייל די חברה קענען מפתה זיין אשת איש'ס אויך, און זיי קענען רעיפן אויך. און זאלסט אויך וואטשן אלע גוטע זונות אין שטאט.

איך האב ענק אייביג געזאגט, די רבנים זענען נישט אזוי שלעכט, זענען נאר נאאיוו און סטופיד. ס'איז דא די סיקריקים חברה וואס זיי מאכן געלט אויף די אלע זאכן. האבן זיי יעצט אין ארץ ישראל געוואלט ארויסגעבן א בריוו אז מ'זאל אסר'ן אלע נייע האטליינס. אזוי ווי מיין אויך. די אלע האטליינס זאל מען אסר'ן. פארוואס? ווייל קודם כל ברעכט עס אונטער די צייטונגען. פאר משה פרידמאן גיבט ארויס זיין איד און פאר די ארוינים געבן ארויס דעם בלאט. ווייסט דאך שוין יעדער די נייעס, וכדו', אה אלע נייעס ווילן זיי עס אסר'ן, פיין. בקיצור, עס זענען ארומגעגאנגען ארץ ישראל, מען האט פארקויפט די רבנים ס'איז מנוול, ס'איז לשון הרע, ס'ביטול זמן, ביטול תורה, ביטול אלעס. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם ווי משוגע זיי זענען, דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן אז מען האט נישט קיין רעדיאוס און קיין טעלעוויזשאנס און קיין אינטערנעט, די וואס זיי האבן, נישט רוב האבן עניוועי, נישט רוב, רובא דרובא. זיי האבן נאר אן עקסטערן פאון פאר דעם. סאו וואס ווילט עטס רייטן אויף כלל ישראל? א אידישע טאכטער זאל נישט טארן וויסן נייעס? מ'וועט שיסן אין עזה וועט מען אריבער ווארפן מיסילס אויף אשקלון, זאל זי ערשט געוואויר ווערן א וואך שפעטער ווען עס קומט ארויס ענקערע צייטונגען. וואס ווילט עטס באמת פון כלל ישראל? עס זעט זיך אזוי צו פארריקט, איך ווייס באמת מען קומט צו א רב מען זאגט אים אזא זאך דארף ער זאגן העי געט אוט אוו היער, דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן אז מען האט נישט קיין טעלעוויזשענס און קיין אינטערנעטס, עניוועי. קיין שכל פאר רבנים קען מען דאך נישט געבן, אבער לעצטנס הער זיי זענען נישט גוט געפארן, זייער נישט גוט, זענען אזוי נישט גוט געפארן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. בקיצור, זיי האבן געזען אז קיינער וויל עס נישט אונטערשרייבן האבן זיי געמאכט א צעטל פנו מכשול מדרך עמי אונטערגעשריבן מועצת גדולי התורה אגודת ישראל און מועצת גדולי התורה דגל התורה. דעטס איט. פארוואס ווייל איך הער זאגן, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, זענען געווען אפאר ערנסטע ערנסטע רבנים, איז געווען אזוי. דער סערעט וויזשניצער רבי. א נארמאלער מענטש, דער מאזניצער רבי, דער ביאלער רבי, ס'איז דא רב בערגמאן, און ס'איז דא ר' יצחק זילבערשטיין פון בני ברק, און נאך אנדערע רב אזרחי, אלע האבן געזאגט וואס זענט עטס צעדרייט, דאס איז דאך די בעסטע זאך וואס איז דא אז ס'איז דא עפעס נייעס פארן עולם, און אויסערדעם קען מען ריטשן דעם עולם גרינג, און מ'גיימיר עס ארויסגעבן אן א חתימה פון רבנים. יעצט ר' שרולטשע דער וויזשניצער רבי האט זיך צופייערט ביים טיש און ער האט געשריגן, אך ס'איז געווען א חמשה עשר טיש. כ'האב געוואלט זאגן פאר די מענטשן וואס זענען נאנט צו ר' שרולטשען, ער האט גע'ירש'נט א מורא'דיגע שיינע ירושה פון א חכם הדור, זיין חכם הדור איז געווען דער אמרי חיים, און נאכדעם זיין טאטע, און ער, גייט דער, יעדע זאך וואס ס'דא אסיפה מועצת גדולי התורה האקט אין טיש און רעדט צום עולם. איך וויל דיך עפעס פרעגן, דער עולם דארף מיטהאלטן מיט די אלע זאכן? מען קען דאך די רופן דעם גאנצן עולם צו די מועצת גדולי התורה, אייגנטליך ווילן זיי א רב זאל קומען און ער זאל זאגן זיין מיינונג יא צו ניין, און נאכדעם זאל מען זען ווי מען האלט. איך מיין נישט יעדע אסיפה מוז ווערן יוטעלייזט, ס'דא אסאך מאל ווען די רבנים פארן זייער שלעכט ווייל די די סיקריטן חברה פארדרייען זיי א קאפ, אזוי ווי ביי מיר, זיי האבן געמאכט א חרם, מ'האט ארויסגעגעבן בריוו, מען האט שוין געמיינט אין פאקיסטאן צוויי וואכן ארום, קוק ווי מען פארט היינט. קוק וואס ס'איז געווארן, ס'איז געווארן א וועלטס מאוומענט ברוך השם, און דער עולם איז מודה אז ס'איז געווארן א קלין קאמיוניטי, נו פארוואס האבן דאס די רבנים נישט געטון? סא לאמיר זאגן אז ס'האט זיך נישט געוואלט טון, ס'האט זיך נישט געוואלט פארשמוצן, דאס הייסט נישט שמוץ? ניין, אויב דאס הייסט שמוץ איז אלע זאכן וואס האט צו טון הלכות תשמיש איז שמוץ, מאכן א ברית איז שמוץ, אבוויעסלי דער אייבערשטער קוקט אויף די אלע זאכן ומספר את רובע בני ישראל רבעים של ישראל, דער אייבערשטער קוקט אויף יעדע טיפה זרע קוקט ער. אז דאס איז וואס ער האט אונז געוואלט איינרעדן פארן עולם אז ס'איז שמוץ אז זאלסט קענען ווייטער טוהן זנות. בסך הכל יום כיפור ביים העכסטע צייט וואס ס'איז מנחה ליינט מען די ענינים. את זכר לא תשכב משכבי אשה. עטס זענטס אזוי פארפוילט און פארשטונקען פון קאפ ביז פיס. קיצור מען דארף זאגן דעם חברה'מאן ער זאל דאס נישט טוהן ווייל ער טוט מיט דעם א מורא'דיגע זאך דער סרול'טשע קאכט און טוט און ער נעמט שוין אויף זיך דעם איסור הער אויס דו קענסט עס ביישטיין ווייל פרנסה האסטו ברוך השם דער זיידע דער אמרי חיים האט געהאט אסאך געלט אוועק געלייגט אין די שווייץ און דער טאטע האט געהאט געלט פון וואנעט ווייס איך ער האט געהאט אסאך געלט ווייל איטשע דוד רעזמאוויטש עליו השלום האט מיר פארציילט אז די טעם פארוואס דער משה'ל האט אים ארויס געווארפן איז ווייל ער האט אויסגעזאגט פאר מאטעלן אז ס'איז דא א ריזיגע באנק אקאונט אין די שווייץ באהאלטן, און ממילא זאל ער גיין בעטן ירושה. דעמאלטס איז געווארן צווישן זיי רייבעריי. און דארט איז דא געלט טראסט פאנד, די האגער פון ר' מאטעלע פון די רייכסטע טעקס פעיערס, דער אמרי חיים האט געהאט געלט אין די שווייץ, און ס'האט זיך געבויעט וויזשניץ מיט מיליאנער דאלער. ס'האט קיין געלט דארט קיינעם נישט געפעלט. סאו למעשה איז. קומסטו דו איז דו דארפסט נישט זוכן קיין פרנסה און דער עולם דארף זוכן פרנסה דער עולם דארף וויסן די מצב אז ס'וועט געשען א מלחמה איז אזוי ווי דעם סאטמאר רב האט מען געראטעוועט ביי די צווייטע וועלט מלחמה פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער און דעם הייליגן בעלזער רב האט מען געראטעוועט פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער אזוי וועט מען דיך אויך ראטעווען דו ביסט אין די רבנישע קערפערשאפט דער עולם וועט גיין אין דר'ערד און דער עולם דארף וויסן אז מ'שיסט יעדן טאג מיסילס פון אלע זייטן. זיי קומען אריין, ברוך השם ס'איז נישט אזוי באזעצט דארטן, הרג'עט עס נישט יעדן טאג מענטשן, און דער עולם דארף וויסן אז מ'דארף הייבן פעק און אנטלויפן פון דארט, און דו טארסט דאס נישט צונעמען פונעם עולם, פ וו וואס איז געווען פאר די קריג ביי היטלער און ס'איז נישט געווען קיין נייעס, מ'האט נישט געוואוסט פונקטליך, און די רבנים זענען געווען די וואס האבן געזאגט דארפטס נישט אנטלויפן, ולה' הישועה, אז זיי האבן געוואוסט אז זיי העט מען אויסלייזן. ס'געווען זייער אסאך רבנים וואס האבן געזאגט פארן עולם גייטס אין די לאגערן מ'וועט ענק גארנישט טון, עטס וועטס נאר ארבעטן, דערווייל האט מען זיי געטראגן צו די שחיטה, ס'איז געווען א גאנצע ארגענעזעישן א קאמיטי פון עטליכע רבנים וואס האבן געטענה'ט לא תעמוד על דם רעך און זאגן מיר אויס פארן עולם דעם אמת, סא היינט וויל שוין נישט דער עולם טראסטן די רבנים, ווייל ביסיידס זאלן דיך מאלעסטן און דיין ווייב מאכן זנות, יו נאו, מ'טראסט זיי נישט. וויל יעדער וויסן די נייעס. דער סוף וועט זיין ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן מ'וועט אנהייבן צוריק אריינצוברענגען אלע מכשירים. דו קענסט דאס נישט אונטערברענגן. סאו סרול האגער, דו ביסט אויסגעזארגט. דו מיט דיינע קינדער מיט די אייניקלעך זענטס אויסגעזארגט. כלל ישראל איז נישט אויסגעזארגט. מען רופט דיך צו א מיטינג, הער עס אויס און גיי ווייטער. אדער פרעג גוטע יועצים וואס דו זאלסט ענטפערן. זאלסט ענטפערן אונז האלט מען נאך פארדעם, אונז האבן נאך מאלעסטינג, אונז האבן נאך אסאך צרות פארדעם. זיי ווילן נישט מ'זאל האבן דעם האטליין, זיי האבן געזאגט ביי דער אסיפה, נחום רוזנבערג ווערט אויסגעהערט דארטן, אבער כ'האב געזאגט ווען איך וויל ענק וויי טוהן מאך איך דארט א האטליין, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל מ'האט מיר געוואלט געבן אומזינסט א האטליין, איך וויל נישט ווייל ווער ס'וויל הערן דער ווייסט וואס וואט איי סטענד פאר דער קען מיך הערן, און ווער נישט ווייסט היינט ברוך השם יעדער. א קינד מוז זיין סעיף, אונז וועלן זיין סעיף, אווער עבאוו עניבאדי און עווריבאדי. סאו מען דארף זען דעם סרול האגער'ן אביסל צו קאנטראלירן, ער ווערט אינגאנצן ווילד, ער גייט חוץ לגדרו, איינער דארף אים אפשטעלן. עניוועי, רוב רבנים האבן נישט אונטערגעשריבן, אפאר חברה האבן ארויסגעשריבן פאשקעווילן, ס'גארנישט, דעם גאלאנטער וויינט פארוואס ער האט אונטערגעשריבן. ער זעהט אז ס'גייט אים נישט צו גוט. עניוועי, ער מיינט אויך ער וועט כאפן א שידוך, דאס וועט אים שוין וועלן יעצט ווען ער איז א פעדעפייל. דאס איז שוין גוט, נאר וואס, איך האף עס וועט אים נעמען איינער וואס האט נישט קיין קליינע קינדער אין שטוב. יעצט איז דא אין ארץ ישראל איינער ער הייסט גלעדי, גלעדי, ער איז געווען פון די הויפט פון די פאליס אין ארץ ישראל, און ער האט געטאטשט שוטרות, ער האט גענומען פאליס לעידיס, ער האט מיט זיי געטון וואס ער האט געוואלט, בקיצור מען האט אים גענומען פאר חקירות מיט אלעם, שרייט ער יעצט. נו ער ווייסט גארנישט, ער ווייסט נישט וואס מען וויל פון אים, ער ווייסט גארנישט, ער שפילט אזוי ווי ברוך מרדכי'ן, און נאך צוויי דריי יאר וועט ער אנהייבן צו רעדן אז יא עס איז אמת. עניוועי, כ'האב אויך געוואלט זאגן, א ישיבה בחור האט געטוהן שמוציגע זאכן מיט א מיידל, און מען האט אים איינגעזעצט, האט מען געשריגן ער איז א ישיבה בחור ישיבה ב ב ב ב ב, עס אינטערעסירט קיינעם נישט, מען האט אים איינגעזעצט, געטשעפעט מיט א זעכצן יעריג מיידל א האלב יאר צוריק. יעצט האט ער באקומען זיינע דריי יאר, ער וועט האבן א גוטע ישיבה אין די תפיסה, איך וויל בעטן דעם עולם נאכאמאל, באצאלט א פרייז, מען האט אויך געהייסן אז ער מוז געבן ווידערגוט מאכן פאר דעם מיידל פֿינף און צוואַנציק טויזנט שקל, א בחור, די טאטע, שטעל דיר פאר ער קומט אהיים זאגט טאטע איך מוז באצאלן ווייל איך האב געטשעפעט א מיידל, און נאך די דריי יאר באקומט ער נאך נאך נײַן חדשים תפיסה אויף א תנאי, דאס טייטש טאמער ער וועט נישט זיין וואויל. רבותי עטס זאלטס וויסן ס'גייט אונז ברוך השם אסאך בעסער ווי אונז האמער געמיינט, און איך וויל דעם עולם זאגן דאונט טעיק טשענסעס, א טשענס איז א ביג ריסק טודעי, און איך בעט נאכאמאל אלע רבנים וואס האבן מקוואות, איך האב אלעס פארציילט וואס גייט פאר אין די מקוואות, די גאווערמענט איז זייער זייער ברוגז ענד דער גאנא קרעק איט דאון, און נאכדעם וועט עטס דארפן באצאלן גרויסע שטראף, און איך בעט ענק זוכטס ענק נישט קיין צרות, איט דזשאסט דאזענט פעי ענימאר, ס'איז שוין מער נישט דער משוגענער נחום, ס'איז שוין דא אסאך משוגעים.

די וואך שטייט אין משפטים כ א פסוק י ג ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, איינער וועט ארויפגיין אויפן לייטער, און ער וועט אראפפאלן פון דארט און ער וועט הרגענען דעם מענטש וואס ער שטייט אונטן, דער מענטש וואס ער האט געהארגעט יענעם בשוגג זאל גיין צו איינע פון די שטעט וואס דאס הייסט ערי המקלט. יעצט דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינו'ן אז ער זאל מאכן ערי המקלט, איז געגאנגען משה רבינו נאך פאר מען איז אריין אין ארץ ישראל און ער האט געמאכט די ערי המקלט, לערנט אונז די גמרא אז הגם ביז ווי לאנג מען האט נישט געמאכט אין ארץ ישראל די ערי המקלט נאך ירושה וישיבה האט נישט געהאט קיין שום פירוש צו מאכן די ערי המקלט ווייל ס'איז דאך נישט געווען די הלכה פון ערי מקלט, ערי מקלט האט זיך ערשט אנגעהויבן נאכדעם ווי די אידן האבן זיך באזעצט אין ארץ ישראל, פון דעסוועגן דאך זאגט דער רש"י, די גמרא זאגט עס, אז משה רבינו האט זיך צוגעהאלט אלעס וואס ער האט געקענט ער זאל מאכן, בפרט נאך האט ער געוואוסט ער וועט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל האט ער קודם געוואלט טון דעם רצון השם און ער האט עס געמאכט. יעצט, ס'איז דא אין די קבלה ספרים, אין של"ה הקדוש ווערט עס געברענגט, אז דעם טעם פארוואס ער האט עס געמאכט איז געווען, ווייל וויבאלד ס'איז שוין דא א פלאץ ווי דער רוצח קען אנטלויפן, איז אמאל טאמער דארף ער לויפן, ער דארף זיין נע ונד, איז שוין דא ווי ער זאל זיין, אפילו ווען ער האט נאכנישט געהארגעט, און דאס קען מאכן אז מ'זאל נישט מוזן הארגענען חלילה א מענטש, ווייל באמת איז די גאנצע זאך. ווי רש"י איז מסביר, זאגט רש"י, דער וואס איז ארויף אויפן לייטער, ס'איז א משל הקדמוני, יעצט ווייסט וואס הייסט משל הקדמוני? משל הקדמוני מיינט נישט א פריעריגן משל, משל הקדמוני מיינט הקדמוני של עולם, דאס איז א משל וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט. דער מענטש וואס ער איז געווען אונטן פון לייטער האט אמאל געהארגעט א מענטש במזיד אין א פריעריגן גלגול, און דער וואס איז אויפן לייטער ארויפגעגאנגען האט געהארגעט א מענטש בשוגג אין א פריעריגן גלגול. איז במילא ד מאכט ער איז מאכט דער אייבישטער יעצט אז ער זאל הארגענען יענעם און יענער ווערט געהארגעט באקומט ער אפ זיין עונש און דער פון אויבן דער וואס איז געגאנגען אויפן לייטער דער האט דאך עס געטוהן בשוגג און בשוגג איז ער דאך נישט מחויב מער ווי ער זאל גיין אין גלות איז במילא גייט ער אין גלות, סא דאס איז אלס די גלגולים, און ס'שטייט אין זוהר הקדוש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם דא היא רזא דגלגולייא, איז דער הייליגער רבי ר' בער האט נישט פארשטאנען און געפרעגט דעם בעל שם הקדוש, מען רעדט דאך דא פון משפטים, מען רעדט דא פון א דאלער, מען רעדט דא פון דאלערס ענד סענטס, מען רעדט דא פון ד' שומרים, אפאר טאלער, דעטס אלל יו טאלקינג עבאוט. ווי קומט אריין דא היא רזא דגלגולייא? גלגולייא דאס איז דאך די גרעסטע סודות וואס ס'איז דא, גלגולייא? דאס איז דאך אזאלכע זאכן וואס קיינער קען דאס נישט פארשטיין. פרעגט דער הייליגער רבי ר' בער דעם בעל שם הקדוש, ווי קומט דאס אריין דא אין ואלה המשפטים? זאגט אים דער בעל שם הקדוש, כ'וועל דיר אויסזאגן דעם סוד פון דעם זוהר, אבער. און דו מוזט מיר געבן א תקיעת כף אויף וואס דו'סט זען וועסטו גארנישט זאגן. בקיצור, זאגט אים דער בעל שם הקדוש גיי אין יענעם און יענעם שטאט, דארט איז דא א פרשת דרכים ביים וואלד, און דארט וועסטו דיך ארויפשטעלן אויף א בוים, און דארטן וועט מען דיר מסביר זיין פון הימל דעם סוד פון די גאנצע זאך. האט ער געזאגט גוט, און ער גייט דארט אהין, און ער זעט ווי א מענטש קומט ארויס פונעם וואלד, און ער וויל גיין אריין אין די שטאט שוין, נעמט ער אראפ דעם טייסטערל, דער טייסטערל דאס איז געווען און אמאל האט מען געהאלטן האט געהאט אזא ספעשל אזוי ווי א סטראפ און דארט האט מען אריין געלייגט די געלט ס'איז געווען אנגעהוקט צום מענטש אז קיינער זאל דאס נישט קענען אראפ נעמען ביינאכט פון אים צו כדומה. בקיצור עס קומט ארויס א מענטש א איד ער נעמט זיך אראפ דעם טייסטערל און ער לייגט עס אראפ אויף דער ערד ווייל ער האט דאך געוואלט עסן האט ער דאך געוואלט זיין באקוועם ער קען נישט האבן אזא העווי טייסטערל אויף זיך און ער עסט זיך גוט אן און ער בענטשט און ער פארט אוועק, ער האט פארגעסן דעם טייסטערל אויף דער ערד. יעצט דער רבי ר' בער האט נישט געטארט גארנישט זאגן, ווייל דער בעל שם האט אים געזאגט, זאלסט חלילה נישט זאגן גארנישט וואס דו האסט געזען, ווייל דו קענסט חרוב מאכן וועלטן. עניוועי, צען מינוט שפעטער קומט א צווייטער איד, זעצט זיך אראפ דארט עסן, ער קומט ארויס פון וואלד, ער וויל שוין אריינגיין אין שטאט, זעצט זיך אראפ עסן. פלוצלינג זעט ער א מורא'דיגע זאך, א טייסטערל! ער עפענט עס, ס'איז דא געלט, קעש מאני, האט ער גענומען דאס געלט, האט עס אריינגעלייגט אין טאש און גייט אויך ווייטער, נאכדעם קומט א דריטער מענטש א שעה שפעטער און ער זעצט זיך דארט אראפ און ער וויל אויך עסן, דער ערשטער מענטש ווער ס'האט פארגעסן דעם טייסטערל איז צוריק געקומען עס זוכן און ער זעט ווי דער מענטש עסט דארט ווי ער האט געהאט דעם טייסטערל, האט ער אים געזאגט געב מיר צוריק מיין טייסטערל, דו האסט עס גע'גנב'עט, איך האב עס דא אראפגעלייגט, זאגט ער איך ווייס פון גארנישט, איך בין דעי מינוט געקומען, איר קענט מיך באטאפן, איך האב גארנישט. האט ער אים אנגעהאקט און געגעבן אזאלכע מכות רצח געב עס צוריק דעם טייסטעל, זאגט ער ליסן קענסט טון מיט מיר וואס דו ווילסט איך האב נישט קיין טייסטעל באקוק אלע מיינע זאכן, קיצור דער איד זעהט אז ער האט טאקע נישט, איז אים בייגעפאלן טאקע אז אפשר איז נישט ער דא געווען דער נעקסטער מענטש קען זיין ס'איז שוין געווען דא איינער בעפאר פאר דעם מענטש, קיצור ער גייט צוריק אנעם טייסטעל שוין דער איד דער הייליגער רבי ר' בער זיצט דארט און קוקט דאס צו און ער לויפט. צוריק צום בעל שם, ער זאגט אים, ער זאגט אים, זאג מיר וואס דא איז געווען, זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן זייער פשוט, דער ערשטער איד איז געווען א רב מיט א גלגול פריער, און ער האט מוציא ממון געווען שלא כדין, ער האט גענומען שוחד און ער האט ארויסגענומען אזויפיל און אזויפיל געלט פון דעם איד, פון א איד. דער רב איז צוריק געקומען אויף א גלגול, און ער איז געווען דער וואס איז געווען דער ערשטער וואס האט דארטן פארגעסן דעם טייסטער. דער צווייטער איד האט אויפגעפיקט דעם טייסטערל, ווייל אים איז דאך געקומען מען זאל אים צוריק געבן דאס געלט. און דער דריטער איז געווען דער בעל דין וואס ער האט געגעבן שוחד פארן רב, האט ער געכאפט מכות, סאו די געלט איז צוריק געגאנגען פון וועמען ס'איז געקומען, און יענער האט געכאפט זיינע ביטערע מכות. האט ער אים געזאגט, דער הייליגער בעל שם זאגט פארן רבי ר' בער, אין עניני געלט ליגט אלע גילגולים, דאס איז דער גרעסטער סוד פון גילגול, נארמאלע מענטשן זינדיגן דאך נישט מיט עריות, מען מאכט נישט קיין ממזרים צו אנדערע זאכן, סא נארמאל דארף מען נישט צוריק קומען אויף א גילגול, אבער מיט געלט דאס איז די הארבסטע זאך, און דאס איז זייער זייער שעדליך צו נעמען יענעמס געלט שלא כדין. שרייבט ער אריין די נייעס באריכט א מורא'דיגע ארטיקל, ער שרייבט נאך ארגער ווי דער בלאט. כ'האב ענק שוין געזאגט. דער ניו יארק פאוסט האט געשריבן אז ער האט סתם געגנב'עט. דער בלאט האט געשריבן ווי א ערליכער מענטש ער איז געווען אז ער האט יעדן אויסגעלערנט וויאזוי מען מאכט געלט. און יעצט איז געקומען דער צייטונג און ער שרייבט אריין ער האט אויסגעלערנט אלע דריידעלעך מיט ריעל עסטעיט. ס'הייסט ער האט אויסגעלערנט יעדן וויאזוי מען באגנב'עט און מען באראבעוועט בענק. אקעי ס'איז א מורא'דיגע טיטל. ווי אר סאו מעסד אפ לעיטלי. כ'האב דאך שוין גערעדט דערפון. וואס איז געגאנגען יעצט? די צייטונג עס נאך מער צו צעבאקן? עטס מיינטס מיט אזוי עט עטס מאכן דעם חילול השם קלענער? צו עט עטס מאכן א א בעסערן נאמען פאר אים? דער עולם איז היינט מער נישט משוגע, מ'האט שוין זעקס זיבן יאר וואס מ'הערט מיין האטליין, און דער עולם איז מער נישט משוגע, דער עולם ווייסט ווען הי איז ראנג הי איז ראנג, ענד איי דאנט קעיר איף הי איז דעד. היז סטיל ראנג, היז דעדלי ראנג ווי מען זאגט, באט עניוועי. און חוץ פון דעם גייט דאך נאך דא ארויסקומען מורא'דיגע זאכן, מען טוט דאך נאך אינוועסטיגעיטן זיינע שותפים, מען טוט נאך אינוועסטיגעיטן יעדער ווער ס'האט געהאט א שייכות מיט דעם, ס'גייט דאך נאך זיין יענער חילול השם, סאו וואס וויל נאר מצרים אין די אידישע צייטונגען און די אידישע גאסן זאל מען רעדן, אוי ער געוען א צדיק, פיין ער געוען טאקע א צדיק זייער גוט, אבער וויאזוי טוסטו עס דזשאסטיפייען אז מען האט געהארגעט א מענטש? וויאזוי טוסטו דזשאסטיפייען אז איינער שרייט ער איז שולדיג צוואנציג טויזענט דאלער ער האט נישט באצאלט נאר חשד איז אז ער האט עס געטוהן, וויאזוי טוסטו דזשאסטיפייען אז די שותפים האבן גענומען לאונס אין די בענק און לכתחילה אנגעהויבן נישט צו באצאלן, וויאזוי טוסטו דזשאסטיפייען אז מען האט שוין געמאכט א סעטעלמענט אז זיי קענען פירן די פראפערטי, און נאכדעם פעלט אנדערטהאלב מיליאן דאלער ווידער צו באלד צוויי מיליאן, די אלע זאכן איז אדזשאסטיפייד, אונז האבן נאר איין פראבלעם אז דער גוי עט מאכן א חילול השם אז דער איד טוט אזאלעכע זאכן, וואטש ענד סי ווען דער נעקסטע באנק עט געבן א לאון פאר א היימישע אינגערמאן. יעצט מיט דעם וואס מען האט געמאכט די שטעט אז. זאלן זיין ווי צו אנטלויפן די ערי מקלט, האט משה רבינו שוין דעמאלטס געמאכט אז אידן זאלן האבן ווי צו לויפן, און ער האט שוין געמאכט אז ס'זאל נישט זיין אזויפיל דינים אויף די וועלט. ס'איז דא א מעשה, א ראש ישיבה איז געפארן נאך געלט, און ער האט געוואנדערט זעקס חדשים אין חוץ לארץ, ער קומט צוריק צום הייליגן חזון איש, און ער זאגט אים, רבי, כ'האב געוואנדערט זעקס חדשים, כ'האב אפילו נישט געמאכט די שפעזן. זאגט אים דער חזון איש זעהט אויס אז דער אייבישטער האט דיך נישט געשיקט אויף חוץ לארץ נאך געלט, ער האט דיך געשיקט אין ערי מקלט, מסתמא האסטו ארויסגעווארפן אמאל א בחור וואס איז זיך אים נישט געקומען, אדער דו האסט באליידיגט א בחור וואס איז זיך אים נישט געקומען, און סוף כל סוף ביסטו מחויב מיתה לשמים. איז אזוי ווי ס'איז היינט שוין נישט דא קיין ערי מקלט, אבער דער ענין פון ערי מקלט איז פארבליבן, האט דיך דער אייבישטער געשיקט זאלסט גיין נע ונד. ס'ווערט געברענגט, ס'דא א ספר, ס'הייסט ספר חסידים, שטייט דארטן, ווען א מענטש האט געהארגעט איינעם בשוגג, מוז ער א יאר אוועקגיין פון זיין שטאט, זאל זיך נישט מיטנעמען קיין געלט, גארנישט, ער זאל וואנדערן און ער זאל אנקומען אין יעדע שטאט ווי ער קומט אן, זאל ער אנקומען און ער זאל שרייען רוצח אני, און ער זאל שלאפן ביי די שוועל פון בית מדרש, יעדער זאל דורכגיין און יעדער זאל אים שרייען רשע, און נאך א יאר. וועט ער אפקומען דעם הארבן עונש, איז דער ענין פון זיין אין גלות און וואנדערן יעדער זאל אים פארשעמען, דאס האט א געוואלדיגע השפעה דורך דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז געמאכט די ערי מקלט, הגם היינט איז נישט דא קיין שוין קיין ערי מקלט, אבער ס'האט א געוואלדיגע השפעה אז מיט גלות איז דער אייבערשטער מכפר, איז די זעלבע זאגט דער חזון איש פאר דעם ראש ישיבה, דו ביסט געפארן פשוט, סאו זאלסט, ס'זאל דיר מתכפר ווערן דער חטא פון. רציחה וואס דו האסט געהארגעט א בחור, דו האסט אים פארשעמט צו ארויסגעווארפן. עניוועי, די זעלבע איז דא אויכעט, דער מענטש גייט ארויף אויבן אויפן לייטער, דער אנדערער גייט אונטערן לייטער און ער הארגעט אים. און דאס זענען די געוואלדיגע סודות וואס דאס ליגט אין די סדרה פון פרשת משפטים, ס'איז מורא'דיג, ס'איז, קוקט אריין אין זוהר הקדוש זאגט ער אביסל, און אביסל פארשטייט מען, נאר אינגאנצן, מ'פארשטייט דאך נישט אלעס, איז דארף מען. וויסן אז די וואך איז זייער א זייער א שטארקע וואך פון תשובה, ס'איז די לעצטע וואך פון שובבים, נישט די יאר ווייל די יאר קומט צו נאך צוויי וואכן, כ'האב אמאל געהערט א שיינעם טייטש פארוואס איז דא נאך צוויי וואכן ביי עיבור יאר און פארוואס זאגט מען ולכפרת פשע ביי עיבור יאר, האב איך געהערט א שיינעם באלעבאטישן טעם, ווייל ס'איז דא נאך צייט צו זינדיגן דארף מען האבן נאך צייט תשובה צו טון, ס'איז דאך א גרעסערע.

יעצט למעשה איז אזוי, דער וויזשניצער רבי האט געזאגט ער זעהט דינים אויף די וועלט, אזוי האט ער געזאגט ער זעהט דינים, פארלוירן אן אייניקל בערך א חודש צוריק, ער האט יעצט פארלוירן נאך אן אייניקל, ס'איז דא דעם שומרי אמונים'ס טאכטער איז נעבעך אוועק איבערגעלאזט א יונג ווייבל איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדערלעך, ס'איז דא דינים אויף די וועלט, נאר וואס מען דארף זיך צאמקלויבן, יעצט א אינטערעסאנטע זאך וואס דאס איז געווען, אז מענדעלע חזיר, מענדעלע. אמסטערדאמער האט געמאכט א מקווה מיט עפעס א גלאז דארטן און מען קען נישט זעהן געהעריג, און די תירוץ איז געווען אז די פרויען ווילן נישט מען זאל זעהן די אייגענע בייהאר. די רבנים האלטן יעצט ביים ארויסגעבן א בריוו קעגן די מקווה, זיי האבן מברר געווען נאכדעם וואס כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין, איך בין נישט געווען דארט, כ'האב געזאגט בפירוש איך בין נישט קיין עד ראי', ווען איך בין אן עד ראי' איז אנדערש, כ'האב נאר געהערט, אבער די וואס האבן עס מיר געזאגט, די זענען גענוג באהאוונט אין הלכות נידה. צו וויסן אז ס'טויג נישט. און אין די זעלבע צייט האב איך געזאגט א גאנצע דרשה אז בלאנדע האר קען מען נישט זעהן, שווארצע קען מען יא זעהן. האבן די קוקערינס מודה געווען זיי זעהן נישט קיין שווארצע האר אויך נישט, ווייל איינער האט געברענגט זייערע טייערע מארבל פון איך ווייס וואו, און ס'איז אלעס שווארץ און ממילא קען מען נישט זעהן גארנישט. שוין, בקיצור, דאס איז עס אז מ'לערנט זיך מאכן מקוואות, ווער ווייסט צי די מי גשמים איז אנגעפילט ווי עס דארף צו זיין. דו קערסט דאך נאר אז ס'זאל פארן להגדיל הטרפה. זאל הייסן אז מענדעלע חזיר האט געמאכט א מקווה אז ער זאל זיך קענען פארן אויף מאנראו ראש השנה יום כיפור און וויינען דארטן און זאגן דרשות, דאס אלעס איז ער דעטס וואס מעיד פאר. למעשה בין איך געשטאנען און איך האב שטארק מעורר געווען דעמאלטס וועגן דעם ענין פון בייהאר און אסאך מענטשן אפילו סאטמארע חסידים,

זיצט לאכט ער. איז עס צדיקה איז אויך א סאטמארע מעשה. שוין בקיצור בייהאר איז אויך א סאטמארע מעשה וואס אזוי זעהן מיר נעבעך אויס מען האט גארנישט געלערנט די יוגנט מען האט געלערנט אז די רעבעצן דארף האבן אן נייטגאון אן אויסציג בעטל אויף אושען פארקוועי ביז דעמאלטס וועט אהרן נישט זיין בהרחבת הדעת עניוועי אפאר וואכן שפעטער איז געגאנגען דער בעלזער צוויי וואכן שפעטער און די בעלזער האט אויך גערעדט פון דעם מען האט צוזאם גערופן אלע פרויען און מען האט גערעדט בייהאר פון אלעם מען דארף זיך אפשערן באלד טריפל זירא א מחיה עס האט מיר געגעבן אסאך סופארט ווייל נישט נאר דער פרומער דברי יואל פון צוויי דורות צוריק האט עס געזאגט זאגט דער היינטיגער בעלזער רב אויך שוין יעצט איז געשען נאך א מורא'דיגע מעשה און איך האב נישט הרב מאטעלע האט פארלוירן דאס צווייטע אייניקל איין אייניקל איז אים נעבעך געשטארבן א פרוי וואס האט געהאט א קינד אפאר וואכן דערויף און איינע איז יעצט געשטארבן א זייגעדיגע מאמע ס'איז ממש ס'איז א חרבן עולם. און ער האט געשריגן ער זעהט דינים, איך האב נאר געזאגט פון וואו די דינים קומט, ער לאזט איבער אזא שיירי דמרדכי, אזא סרול האגער המצרי, באט עניוועי, כ'האב אויך געזאגט אגב ס'איז דא גרויסע פראבלעמען, בחורים טוהן דארטן וואס מ'טאר נישט, אוודאי זיי האבן געהאט א קעכער, מיסטער געלבמאן האט אויסגעלערנט, ער איז געפארן ביז מאנראו כאפן א קינד אים אריינטראגן אין א האטעל, אין א מאטעל, ער'ט געקענט אין די קאר טוהן דאס אלעס, וואס דארף. גיין אין מאטעל, דו משוגענער. אין מאטעל האט מען דאך געזעהן ווי דו ביסט אריין און דו ביסט ארויס. ער הייסט געלבמאן. ער איז געווען דער קעכער פון וויזשניץ. מען לאזט אים נאך דרייען זיך דארט. דאס וועט מען אים נישט אוועקשיקן ווייל ס'איז דאך אונזער פרינציפ די חזירים זאלן זיך דרייען מיט אונז. דערציילט א ווערטל אז דער בעלזער רב האט געזאגט, רב ישכר דוב, אז ס'איז נישט דא א שייגעץ אין שטאט זאל מען אריינברענגען איינעם און אים ארויסווארפן. כדי מען זאל וויסן וויאזוי ס'זעט אויס אז מ'ווארפט ארויס א שייגעץ. אונז ברענג מיר אריין די חזירים און מ'ווארפט זיי נישט ארויס, מ'ווארפט ארויס די אלע וואס זענען נעבעך פגועים וועם מ'האט מכשיל געווען, באט עניוועי. בקיצור, און זיין ברודער ישכר געלבמאן האט אויך געהאט א ישיבה פאר שוואכע בחורים און ער האט זיי אלע געטשעפעט, מ'האט אים געמאכט אויס ראש ישיבה. עניוועי, לאמיר גיין יעצט ווייטער. ער איז געגאנגען דער בעלזער רב און ער האט אויך אזוי געזאגט אז מ'זאל זיך וואטשן, קומט יעצט צו ר' מאטעלע, און ער האט געזאגט ער זעט דינים, און מ'האט געזאגט פאר.

מיט אפשערן אינגאנצן איז געגאנגען דער איד און ער האט קאנפראנטעט ר' ישראל'ן איז אהיים געגאנגען צו און האט אים געזאגט ר' ישראל איך וויל זיך דיר עפעס זאגן ביי מיר אין שטוב שערט מען זיך אפ טריפל זירא איך און מיינע קינדער מיט ביי שנירן ביי אלע וואס ביסטו געגאנגען זאגן פאר מיין ווייב זאל זיך אפשערן טריפל זירא דערהער איך וואס איך ווייס ווייס איך דיין ווייב שערט זיך אפ צו נישט? איך ווייס אזויפיל אז ס'איז געווען אן אסיפה יעצט אין כולל, די רבי איז געווען רעדן פאר די כולל אינגעלייט, די רבי האט געזאגט ס'איז דא דינים און מ'דארף זעהן צו טוהן עפעס, און די רבי האט געזאגט אז א פרוי, א אידישע טאכטער, זאל זיך אפשערן אינגאנצן טריפל זירא, האט די רבי נאך צוגעלייגט אזוי, לא מיבעיא, ווען זי איז נישט ריין, און נאכדעם דארף זי גיין אין מקווה, מוז זי זיך דאך אפשערן הלכה'דיג. אויסער דעם דאס האט דער רבי נישט געזאגט על פי זוהר איז אויכעט די אלע האר וואס זענען געוואקסן אלס נידה, די אלע האר ברענגען אריין קליפות אין שטוב, דאס האט שוין נישט צו טון מיט די תקנה פון די ד' ארצות פון אפשערן מיט ד', די האר וואס ס'וואקסט אלס נידה ברענגט קליפות אין שטוב, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש. יעצט די ליטווישע טריי טו געט אווער איט ווייל זיי טענה'ן אז מ'שערט אפ דאס אביסעלע האר און פארטיג. זיי כאפן אבער נישט דו שערסט אפ די סוף פון דיינע האר. אין די ביגינינג וואקסן די האר אלס נידה, והא ראיה ווען א פרוי פארבט זיך די האר, ס'איז דא מענער וואס זיי פארבן זיך די האר, גוים על פי הלכה טאר נישט קיין איד עס טוהן, זעהט מען אז דארטן ווי ס'איז דא די קאנעקשאן פון די האר צום קאפ דארט ווערט צוריק ווייס, פארוואס ווייל פון דארט וואקסט די האר, די האר וואקסט נישט ביים שפיץ, סאו וואס האסטו מיט דעם האסטו אנגעשניטן אביסל פון סוף. דיר געבליבן די האר וואס איז געוואקסן אלס נידה און דאס ברענגט דינים און גבורות און דו קענסט צו דעם גארנישט טון דאס זאגט דער זוהר הקדוש דאס איז שוין נישט קיין פרומע זאך און ס'איז שוין נישט קיין תקנה פון די ד' ארצות און זייער אסאך מענטשן ווייסן דאס נישט אז במילא האסטו א גרויסן קאפ פול מיט האר וואס דאס איז פול מיט דינים און גבורות ברענגט עס אריין צו דיר אין שטוב אז במילא וואטעווער העפענס עפטערווארדס העפענס עפטערווארדס דערס נאטינג יו קען דו אבער דער רבי האט געזאגט. דאס האט דער רבי נישט געזאגט, דאס זאג איך נאר. דער רבי האט געזאגט אז א אידישע טאכטער מוז זיך אפשערן ווייל זי דארף דאך גיין אין מקווה. האט ער צוגעלייגט אפילו די פרוי וואס זי דארף נישט גיין אין מקווה, לאמיר זאגן זי איז א שוואנגער פרוי, אדער זי געט צו זייגן, אדער קען זיין זי איז סתם א קראנקע, אין בעלז פלעגט מען זאגן אז א פרוי דארף נישט פאסטן די אלע תעניתים ווייל זי איז אדער א מעוברת אדער א מניקת, אדער איז זי סתם א קראנקע, וואס טוט זי אויף די וועלט אז זי געט נישט צו זייגן און זי איז נישט מעוברת, וואט איז שי דואינג? טוט זי דאך גארנישט אויף, איז זי סתם א קראנקע, אבער דאס איז נאר א דזשאוק. איז למעשה אבער איז די פרוי וואס זי דארף זיך נישט אפשערן וועגן די מקווה, האט דער וויזשניצער רבי געזאגט א זמן אז יעדע זעקס וואכן זאל זי זיך אפשערן, יעדע זעקס וואכן, מורא'דיג. סאו האמיר שוין נאך אן תנא דמסייע, איינער וואס העלפט אונז צו אז ס'איז נישט דברי יואל'ס פרומע זאכן. ס'האט צו טוהן קודם מיטן זוהר הקדוש וואס איך ברענג צו. אז דער זוהר זאגט די אלע האר וואס זיי וואקסן ווען מ'איז א נידה, די אלע האר ברענגען דינים און גבורות אין שטוב, און אפילו ווען זי איז נאכדעם ריין, די האר בלייבט דאך, און אויך ווען זי איז א מעוברת און מנקת בלייבן דאך די אלע האר, סאו עט די ענד אוו די דעי האסטו דינים און גבורות אין שטוב. יעצט נאכדעם איז דא אז דער בעלזער רב האלט אויך אזוי. חסידישע רבי האלט אויך אזוי. און נאכדעם איז דא. אה יעצט איז שוין דא הרב מאטעלע האלט אויך אזוי, סאיז נישט דעם דברי יואל'ס פרומע זאכן נאר סאיז מעיקרא דהלכה און סברענגט אלע צרות אויף די וועלט ווי האט אונזער רבי געוויינט ווער סגעדענקט וויי האר וויי האר ביי האר ברענגט וויי האר עניוועי סאיז דא אויכעט די לעצטע ווארט וואס דער דער קדושת יום טוב האט געזאגט אין חודש שבט האט ער געזאגט שבט מאכט שמרם ברכם טהרה. שמרם ברכם מיט טהרה. מען דארף האבן די אלע זאכן אז מען קומט צוריק אויף יענע וועלט, אזוי האט דער קדושת יום טוב געזאגט, ס'איז געווען זיינע לעצטע ווערטער. למעשה אז מענדעלע חזר בויעט א מקווה און ער שטעלט עס צו ס'זאל נישט זיין שמרם ברכם טהרה האב איך גארנישט פון די מקווה. יעצט לאמיר שוין זאגן אז ער האט געבויעט די מקווה, ס'איז נישט מענדעלע חזר נאר אן אנדערער. ס'איז נישט סאטמאר ס'איז אן אנדערער. שוין, האט ער עס נישט געבויט לויטן שיטות פון דברי יואל און אלע חסידישע רעבעס, דעם בעלזער רב מיטן וויזשניצער רבי'ן, האט געבויט א כשר'ע מקווה. אבער אז דו ביסט סאטמארער רב און דו ביסט דער פארשטייער און דו זיצט אויפן הייליגן שטול פונעם הייליגן רבי'ן, און דו קענסט אזוי בוגד זיין אינעם רעבן, זאלסטו וויסן דאס איז אן אנפארגיוועבל סין. מילא דו האסט ארום גע'חזר'ט, דו האסט געהאט א יצר הרע, אזוי ווי איך זאג אייביג אויף די פעדעפיילס, די פעדעפיילס פארשטיי איך אים, ער האט א יצר הרע, וואס זאל ער טון? אבער דער רב וואס ער בעקט אפ, דעם פארשטיי איך נישט, דו טוסט דאך א געפערליכן פארברעך. די זעלבע דא אויכעט, מילא דו ביסט געווען אין די יונגע יארן א חזר, האסט געטון וואס מען טאר נישט, פיין. האסט געטשעפעט בחורים אין סאטמאר אין די ישיבה, נאכדעם האסטו געטשעפעט בחורים אין אנטווערפן, נאכדעם ביסטו געגאנגען צו זונות אין אמסטערדאם, איך פארשטיי דאס, האסט געהאט א יצר הרע, איך טוה עס נישט דזשאסטיפייען, איך האלט נישט אז דו מעגסט זיין א מנהיג ישראל, איך האלט נישט אז דו מעגסט זיצן אויפן סאטמאר רב'ס בענקל, נאר ליידער איז אזוי געשען אז די סמך מם האט עס אזוי געפירט אז דו ביסט ליידער אויפן סאטמאר רב'ס בענקל. ביז דעם איז הערליך, האסט געהאט א יצר הרע, האסט דיך נישט געקענט מתגבר זיין, ס'האט דיך קיינער נישט אויסגעלערנט, ביי דיין טאטן האסטו נישט צופיל געלערנט, דיין מאמע האט דיך זיכער נישט צופיל געלערנט, ביסטו געבליבן א הפקר יונג. דעמאלטס האט מען געבויעט קרית יואל, ס'איז נאך געווען אסאך וועלדער, ס'איז אויך נאך געווען דעמאלטס האט מען זיך ארומגע'רצח'ט מיט די רעבעצן, שוין, פארשטיי איך. אבער יעצט אז דו זאלסט גיין בויען א מקווה פאר יענעם וואס ס'ליגט נישט אין דעם קיין שום תאווה, זאלסט גיין בויען א מקווה אנדערש ווי דער הייליגער דברי יואל האט אונז געלערנט, ביסט דאך אן אויסוואורף, ממש אן אויסוואורף. און דאס איז דער שמרם ברכם טהרם, מ'האט געמאכט א מקווה אז אלע פרויען זאלן קומען מיט די אייגענע האר. ס'איז אמת אין די אלטע מקווה אויף בעדפארד עוועניו, איך געדענק עס, ס'איז געווען צוויי אבער דריי. העיר דרייערס, דער רבי האט געזאגט איך וויל האבן העיר דרייערס, אבער נישט פאר סאטמארע ווייבלעך, ער האט געוויסט ער עפענט א שטאטישע מקווה, מענטשן וועלן וועלן קומען צו א פרומע מקווה דאס הייסט סאטמאר, האט ער געוואלט ס'זאל זיין העיר דרייערס, אבער נישט פאר אונזערע פרויען, דא מאכט מען אלע שייגעץ שטיק אז אונזערע פרויען זאלן זיך נישט דארפן שעמען מיט די ביי-האר, און נישט נאר דאס, ס'איז דא אפאר אויסווארפן ביי אונז אויכעט, איך פארשטיי דאס. אבער וועגן דעם דארף יעדער ליידן, סטייטש אונז שטעל מיר איין אונזער הנהגה אויף אזא אופן אז די אלע אויסוואורפן זאלן פירן די שטאט, נא נא נא נא, אויב אונז האלט מיר שוין דארטן הייס מיר אונז נישט סאטמאר, זענען מיר נישט ווי זיי וואס האבן זיך געשלאגן אלע יארן פאר אידישקייט, ס'איז א שאנדע, ס'איז כדי בזיון וקצף אז יעדער לאזט עס טון, קיינער זאגט גארנישט, איך הער יעצט אז אפאר רבנים ווילן ארויסקומען ווייל מ'האט. מראיין געווען, מען האט אויפגענומען די קוקער און מען האט זיי געפרעגט און זיי האבן מודה געווען, וואס דארפן זיי זאגן א ליגנט, זיי האבן אלע מודה געווען, מען זעהט נישט און געמאכט מען זאל נישט זעהן און פארטיג, איז הער איך אז ס'איז דא רבנים וואס ווילן ארויסקומען, יעצט איז די שאלה איז ווי שטארק זיי וועלן זיין, צי זיי האבן נישט קיין מורא ווייל אלע האבן זיי שילן, און אז זיי וועלן ארויסקומען וועט מען דאך זיי גראד סטראשען אז זיי וועלן נישט האבן וואו צו דאווענען. מ'וועט זיי פארברענען די שילן, און מ'וועט זיי גראד סטראשען מ'וועט זיי נישט לייגן לעבן דברי יואל, און מ'וועט זיי גראד סטראשען נאך אפאר זאכן, ממילא קען זיין זיי וועלן אדער נאכנישט ארויסקומען אדער זיי וועלן זיך אונטערברעכן פארדעם. סאו דאס איז וואס אונז דארף מיר וויסן רבותי סאיז דא דינים אויף די וועלט אונז גיין צו איצעלע פומפעט און פרעגן וועגן די קלינקי קליידער נא נא נא סהאט גארנישט מיט קלינקי קליידער רבותי די אידישע טעכטער האבן זיך אביסל אוועקגעגליטשט און איך זאג עס נישט נאר פאר די אידישע טעכטער, איך זאג פאר די אינגעלייט אויכעט, זיי זייער צו צעלאזן, אבער דא איז געשעהן נעבעך דריי אומגליקן, צוויי ר' מאטעלע'ס אייניקלעך, און די אנדערע איז אויך א יונג ווייבל פון דרייסיג יאהר, זי האט איבערגעלאזט פיר קינדער, דאס איז א מעסעדזש וואס דער אייבערשטער שיקט אונז, איך בין ברוגז, וועקט ענק אויף, אין בעל הרחמים פוגע בנ בנפשות תחילה, דער אייבערשטער נעמט נישט גראד אוועק נפשות, דא האט ער שוין אוועקגענומען נפשות, איז דער פשט אז מען האלט שוין. אינמיטן, און די אידישע טעכטער דארפן אנהייבן צו וואטשן אויף הלכות נדות, יעצט איז משפטים, יעצט איז שובבים, ס'איז א זמן צו רעדן פון דעם, מען דארף, קודם כל דארף מען זייער אבאכט געבן אויף סימן קוף צדיק ה', דאס איז הלכות קריבות, מען טאר נישט אריינקלאפן אינעם אייגענעם מאן ווען מ'איז א נדה, כל שכן נאך אין אן אנדערע פרוי, איינער זאגט מיר, ער זאגט מיר וועגן דעם יאקאבאוויטש, מען האט געזאגט ער האט געהאט צו טון מיט זיין שניר, זאגט ער מיר ניין ער האט איר נאר געגעבן פון זיין האנט,

און נאכדעם וואס האסט חתונה געהאט גיי לערנען סימן קוף צדי ה' דארטן ווי מען געבט שיעור, זאגט ער ווי נאך די חתונה ווי ער איז געגאנגען איך האלט שוין זיבן יאר נאך די חתונה איך האב נאך נישט געזען קיין שיעור נישט געהערט פון קיין שיעור ער האט כאפט נישט וואס דא גייט פאר קריבות אנצורירן און הנאה האבן פון אן אשה נידה איז א לאו שיש בו כרת מען געבט א קלאפ אריין אינעם מאן און אין די פרוי און נאכדעם גייט מען זאגן עקסקיוז מי עקסקיוז מי העלפ נישט. לאמיר זיך אנהייבן אויסצוסטרעטענען אביסל ווי עס דארף צו זיין. דער אייבערשטער קומט אראפ און ער נעמט די שענסטע אתרוג און קלויבט זיך עס אויס פון רבי'שע משפחות איינע. די צוויי וואס זענען יעצט אוועק זענען ביידע זווילער אייניקלעך. רבי שלומקעלע זווילער איז געשטארבן אינעם טאג פון יסוד שביסוד ביי די ספירה. מען האט געזאגט אויף אים אז ער איז געווען יסוד שביסוד. דער רבי שלומקעלע איז געווען אן אפענע בעל רוח הקודש און דער רבי שלומקעלע איז געווען אפגעהיטן אין שמירת הברית. דער רבי שלומקעלע. איז געגאנגען מאכן מקווה'ס אין ארץ ישראל, ער האט אנגעהויבן די מאוומענט פון מאכן די מקווה'ס, שפעטער איז געווארן א גאנצע ועד הארצי, ווער האט עס אנגעהויבן? ר' שלומקעלע זווילער, מיר האט דערציילט ר' שלמה זלמן אויערבאך זכר צדיק לברכה אז ר' שלומקעלע האט אים אמאל געזאגט, ער איז געווען א כולל אינגערמאן, ר' שלומקעלע האט אים געזאגט ער האט עפעס שאלות אין מקווה'ס ער זאל מיטקומען דארטן ווי ער בויעט ערגעץ א מקווה אין א קיבוץ אין א דארף, ווי אידן פרומע האבן געוואוינט, און רב שלמק'לע איז געגאנגען מיט אים, האט געדינגען א טעקסי, מען איז אראפגעפארן, קומט רב שלמק'לע זאגט אים, האט זיך אויסגעטון דעם רעקל, צו די בעקיטשע, און ער האט זיך געווארפן ציצית אויף די בעק, און ער האט געזאגט פאר רב שלמה זלמן, קומטס לאמיר זיך נעמען מישן די סעמענט, זאגט אים רב שלמה זלמן, איך בין נישט מסוגל צו טון אזא שווערע ארבעט. זאגט אים רב שלאמקא, ס'הייסט איר זענט נישט מסוגל, אידן דארפן א מקווה. און איר האט מיך גערופן האב איך געמיינט איר ווילט מיך פרעגן עפעס הלכות אין הלכות מקוואות וואס איר קענט נישט, זאגט אים רב שלאמקעלע, הלכות מקוואות קען איך אויסענווענדיג, איך דארף האבן מען זאל מיר העלפן, און אזוי האט רב שלאמקעלע געארבעט אליינס מיט רב שלמה זלמן און געמאכט א מקווה, ער איז געווען קדוש וטהור רב שלאמקעלע זווילער, און דא גייט מען יעדער ראצער מאכט א מקווה און פארטיג. די פרוי ברעכט זיך נעבעך קאפ און זי ציילט זיך אירע פינף ימי טומאה און אירע שבעה נקיים מיט הפסק טהרות, מיט בדיקות, מיט טבילה, און דערווייל איז עס א פסול'ע מקווה. ס'איז דא, עס האבן זיך געגרינדעט אין אמעריקע ועד המקוואות, זיי הייסן, ס'איז דא עטליכע שוין, ס'איז דא, זיי הייסן, אין אמעריקע הייסן זיי מקווה יו עס עי, ס'איז דא נאך איינס וואס מ'האט געגרינדעט, דאס איז וואלדמאן. און זיי האבן געמערדזשט אין אוקריינע מיט א גרויסע ארגאניזעישאן וואס זיי האבן זיך אונטערגענומען צו בויען מקוואות, דאס הייסט ועד המקוואות ד'אוקריינע צו רוסלאנד, נאכדעם איז דא נאך א ועד וואס האט זיך יעצט געגרינדעט, ס'הייסט די רבנים פון יוראפ, זיי זענען ארום געגאנגען, ס'איז שוין נישט נחום ראזענבערג, ס'איז שוין זיי, זיי מיט אלע קהילות האבן זיך געטראפן, אין אירופה, איך האב געשריגן די גאנצע צייט זענען אלע מקוואות זענען דארט פסול, איך האב אויסגעגעבן דארט צייט מיט געלט פון מיין אייגען טאש געספאנסערט צענדליגע מקוואות, אבער אפילו ווען כ'האב עס שוין געענדיגט, ווי זיכער בין איך אז מארגן וועט עס נישט צוריק גיין, כ'מיין סוף כל סוף איך פאר דאך אוועק, מען רופט מיך נישט, איך קען נישט אנהאלטן אליינס צו גיין נאכאמאל און נאכאמאל ווייל כ'האב הונדערטער מקוואות דורכגעווארפן. האב איך געשריגן מען דארף מאכן א ועד המקוואות, כ'האב געשריגן דא פאר די או יו מען זאל אראפנעמען א פערטל פראצענט פון די רעוועניוס און מאכן א ועד המקוואות, ליתר דיענא האט זיך געהאנדלט מיט די או יו, איז דא דער בעלסקי וואס ער האלט ביי גארנישט, ער איז מיט די פאלשע מיט די גיטין, און מיט די פאלשע מיט די טרייפענע פלייש וואס ער האט אונז געגעבן אין קאליפארניע וואס זיין איידעם איז דארט א שותף אין די דיסטריביושען, איז דעמאלטס האט ער מורא געהאט אז איך בין צו פרום, פרעגן זיי מיך. ס'מוז זיין איך זאל זיין די רב אויף די מקווה? זאג איך אים, ניין ס'מוז נישט זיין, איך בין אן אלטער איד, היום בכאן ומחר, מ'דארף מאכן א געהעריגע ועד, לערנען צענדליגע רבנים און זאלן קענען, און ווען מ'קומט זיך צאם איינמאל א יאר זאל מען רעדן פון דעם וואס מ'האט געטראפן און וואס מ'האט פארראכטן, אנדערע זאלן זיך לערנען, ס'מוז נישט זיין איך. האבן זיי אים געוואלט מאכן, הרב דוד פיינשטיין האט זיך געשטופט אז מ'זאל עס מאכן, האבן זיי געוואלט אז מ'זאל כאילו מ'האט עס געמאכט, נאר אן נחום ראזענבערג, במילא האבן זיי ווייטער די זעלבע אן השגחה.

ס'הייסט מקווה יו עס עי. איך האב געטראפן עטליכע מקווה'ס זיי מאכן אן רבנים, ער זאגט זיי האבן א גוטן ארקיטעקט. יעצט זעהט עטס ווער ס'איז פון די פארשטייער פון מקווה יו עס עי. מ'האט אריינגענומען אפאר חדשים צוריק לעיזער קעסטענבוים. לעיזער האט געהאלטן אז ער גייט קויפן דעם אייבערשטן מיט שוחד. ער האט אפגעטון כל דבר אסור, גע'גנב'עט און גע'גזל'ט, ער איז אינוואלווד מיט דעם לאון, מיט דעם בענקראפסי, און ער איז מסתם אינוואלווד. בעקיפן, צו אפילו דיירעקט, אין די רציחה פון דעם אינגערמאן אויך. עטס מיינטס אז סאטמאר האט נישט גענוג מענטשן זאלן הרג'נען? מען האט מיך אויך געוואלט הרג'נען, מען האט מיין חבר ר' שלום יודא גראס וואס ער איז אין ארץ ישראל היינט, האט מען אים אויך געוואלט הרג'נען, מען איז אריין געקומען אין בית מטבחיים מיט א גאן. עטס פארשטייטס וואס דא גייט פאר? מען האט דעם דעברעצינער נאכגעשאסן ווען ער האט געטראגן דעם ערשטן שיפמענט פון טשיקנס האט מען אים נאכגעשאסן דעם טראק. בעיסיקלי דעטס וואטס גאוינג אן היער, מ'האט נישט קיין מורא פאר רציחה, סאו מ'איז געגאנגען מ'האט גענומען לעיזער קעסטענבוים מ'האט אים אריינגענומען יעצט אין די ועד פון מקווה יו עס עי, ער גייט געבן געלט און ער גייט זאגן זיין מיינונג אויך, דער איז נאטינג ראנג ביי אים אז זאלסט אינגאנצן נישט האבן קיין מקווה ווייל די אין האנג קאנג איז געווען איינע פון די בלאגס וואס שרייבן אז ער איז אנטלאפן אינמיטן די נאכט ער האט געוואלט. רעיפן א גוי'טע, וואס נאכדעם האט ער איר באצאלט אוט אוו קאורט א סעטלמענט, הע, זי ברויך נישט קיין מקווה, סא וואס דארף לעיזער א מקווה? זיך צו כשר'ן דעם שייגעצ'יק איז ער אריינגעשפרינגען אינעם גרעסטן סארס פון צדקה וואס דאס איז מקווה, און ער גייט זיך דארטן אפכשר'ן זיינע חזיר פיסלעך. נאנאנאנא, ס'העט נישט ארבעטן.

ברוך הוא מטהר את הטמאים אף מקווה מטהר את ישראל, זאג איך ניין, מה מקווה מטהר את הטמאים דאס איז שטערקער כביכול פונעם אייבערשטן אף הקדוש ברוך הוא אף. ס'איז מורא'דיגע ווערטער, דארט האט ער זיך אריינגעשטעלט און זיי ווילן אים ניט, ס'איז ממש א שאנדע פאר די אלע אנדערע וואס זענען אויף די בארד זאלן זיצן מיט אים, פארוואס? ווייל ער געט אפאר טאלער? כ'ווייס נאך נישט צו ער געט, ער האט מסתם געגעבן צוויי הונדערט טויזנט דאלער, צוריק געבעטן הונדערט און ניינציג, איך קען דאך די אלע גרויסע גבירים'ס צדקות. דאס איז די קללה פון ירמי' הנביא, ער האט דאך געזאגט, פאר ער האט געשאלטן די אידן, הכשילם בבני עניים שאין הגונים, וואס הייסט בבני עניים שאין הגונים? דאס מיינט מען אז דער גביר זאל זיך צוריק נעמען דאס געלט, ער איז דאך זיכער אינו הגון ווייל ער האט דאך געלט. סאו קודם הייבט זיך אן א שאלה ווי איז אונזערע מקוואות ווי כשר זיי זענען, אז איך האב געשריגן אז די מקוואות וואס איך האב באקוקט זענען פסול האט יעדער געשריגן איך בין משוגע, עס איז געקומען דער אברהם שיע העשל ביק דער רעטליגער ער איז זיך געגאנגען שלאגן מיט מיר, כ'האב אים געזאגט אין קאליפארניע א מקווה איז פסול איז ער אראפ, כ'בין געזעסן דארטן פורים מיט שושן פורים מיט א טאג שפעטער כ'האב עס פרובירט מכשיר צו זיין כ'האב נישט געקענט. האב געזאגט ס'איז פסול דאורייתא האט מען איהם אראפגערופן זאגט ער ס'איז מותר לכתחלה שרייען צו אים די כולל אינגעלייט זענען ערנסטע מענטשן ס'געקומען א מענטש דריי טאג ער האט זיך געמוטשעט אויף יעדע הלכה ער האט זיך געמוטשעט אפשר קען מען זאגן ס'איז בדיעבד כשר געווען ביז ער איז ארויסגעקומען אפילו בדיעבד איז עס געווען פסול מדאורייתא ער איז געגאנגען דער שייגעץ און ער זאגט גראד אז ס'איז גוט זאגן זיי אים עפעס קאנסידערעישן דארפט איר דאך האבן דעמאלטס האבן זיי געזעהן אז ער איז א פעיק פאוני פראוד זיי האבן אים אוועקגעשיקט.

אסאך ווי מ'האט מיך געלאזט האב איך איבערגעמאכט, און אסאך ווי מ'האט געזאגט איי וויל קאל יו בעק און דעי נעווער קאלד מי בעק איז עס געבליבן ווייטער. איך האב געהאט אמאל א רב וואס האט געפירט א קוואל מקווה, וואס דער מקווה איז געווען פסול מדאורייתא, ס'איז אנבעליוועבל. און איך האב אים געזאגט, זאגט ער איר ווייסט נישט וואס איר רעדט. ער האט מיך נישט אריינגעלאזט, איך האב נאר געזאגט אז אזוי ווי איך פאר ארום אונטערוועגנס נאך מאכן מקווה'ס,

און וואס איז געווען דער סוף? פרעגט ער מיך צו איך צו איך קען הלכות מקוואות, זאג איך אים וואס הייסט איך קען, איך וועל אייך אלעס זאגן פארוואס ס'איז פסול, זאגט ער איך וועל זאגן אמת איך קען נישט, און איר דארפט רעדן צו ר' משה סאלאווייטשיק פון די שווייץ, זאג איך איך קען אים זייער גוט ווייל איך טרעף געבן מקווה גיטין איבעראל אין גאנצע אוקריינע, איך בין געווען דער גרעסטער פוסק אין גיטין, און איך האב אים אפגעקאלט און איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז פסול אלץ די און די זיבן טעמים, זאגט ער ר' משה איר זענט גערעכט אויף יעדן טעם. יענעם רב געזאגט אז מען זאל עס פארעכטן, איך האב צוגעבויעט דארטן א א א מקווה אז ס'זאל אריינרינען פון די קוואל, און איך האב געמאכט א געהעריגע בור השקה ווייל ס'איז א קוואל וואס ס'פלאקטשועיט, ס'איז געווען אלעס פסול'ע מקווה'ס ווי איך האב געטראפן, זעלטן איך האב געטראפן א מקווה וואס איך האב עס געקענט כשר'ן מיט אסאך סעיפים אין שלחן ערוך, זעלטן. האבן זיי יעצט געטראפן די זעלבע זאך, דרייסיג מקווה'ס דרייסיג בורות, נו וואס וואס קען מען דא טוהן? האט מען געמאכט יעצט א ועד, דארף מען מאכן קודם ווער ס'זאל קענען הלכות מקוואות, וועלכע ועד קען? צו מ'וועט נעמען אלטובסקי דער וואס איז געווען איינגעשטעלט ביי זיי אין בית דין וואס ער איז אליינס א חזיר? ער איז געקומען מיט א בריוו צו א בחור אז ער האט פון סרול דעם וויזשניצער רעבן אז ער זאל זיין זיין מורה דרך, און ער האט מיט אים געטון כל דבר אסור זנות, און פאר בושה איז ער מיט זיין טאטן אוועקגעפארן וואוינען פון אנטווערפן און זענען געפארן ערגעץ אנדערש. כ'מיין ער איז א רב? אים באגלייבסטו אויף כריתות? סאו דאס האט שוין נישט צוטון מיט די פרוי, די פרוי האט זיך דאך ערליך אויפגעפירט, זי איז געגאנגען אין מקווה, אבער וואס איז איר מקווה ווערד? יעצט ר' מאטעל האט נעבעך פארלוירן צוויי אייניקלעך, זייער א ביטערע ווייטאג. אבער עטס קענטס ענק אלע דערמאנען מיין אלטע מעשה, איר קענט דאך אלע מיינע נבלות מיט לגיונות מיט אלע שייגעצ'דיגע, איר קענטס דאך אלעס, יא, אין אוקריינע מיט שיקסעס, אלעס, נאו פראבלעם. איך בין אריין צו וויזשניצער רעבן און כ'האב עם געזאגט דו האסט א פסל'ע מקווה ס'א אמבטי גדולה כלי בתלוש, האט ער מיך אנגעכאפט און ארויס באגלייט ביז צו די טיר און א שטופ געטאן, נו וואס איז די חכמה פון דעם, איז עס געווען א דזשאוק האט עס געדארפט זיין? און נאכדעם בין איך געגאנגען איך האב געשריבן פאר אים א בריוו און ער האט געליינט אלע בריוו זיין דער וואס עפענט די מעיל האט מיר געזאגט דער רבי האט עס געליינט און האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט בין איך געגאנגען איך האב געשריבן א בריוו פאר אלע רבנים אין שטאט דעמאלטס האט יעדער אנגעהויבן אוי ס'איז צרות ווייל יעדער האט געוואוסט פון דעם פאל יעדער האט געוואוסט ר' משה ניישלאס האט געזאגט אז ער גייט גראד הייסן ר' מאטעלע ווען ער ענדיגט די נייע מקווה

אז אין די זאכן קען איך דיר נישט ענטפערן, קיינער האט נישט געהאט, כ'בין אמאל געווען ביי הרב עובדיה יוסף געווען א ספרדישע מקוה פסול פערציג יאר האט ער מיר אויך געזאגט איך בין נישט די שטאט שבת גוי זוך אן אנדערן וואס זאל איך ענטפערן אבער דאס מיינט נישט אז ר' משה האט געהאלטן ס'איז גוט האט גארנישט צו גוט געווען מיך ארויסצושטופן דאס איז צוויי אייניקלעך אפשר ווייל ער האט מכשיל געווען מיט א מקוה פסול אלע יארן און ווען כ'האב אים געזאגט האט ער זיך נישט וויסנדיג געמאכט און נאכדעם ווען ס'איז געקומען אז מ'האט איבערגעבויעט ס'איז געווען איין מקווה וואס איז געווען פסול, ס'האט געהייסן דאקטער פרענק, ס'איז געווען א פרוי מקווה, ס'איז געווען זוחל, מען פלעגט מיך אייביג רופן איך זאל עס פיקסן, איך האב עס געפעטשט און געפעטשט, און יעדע פאר וואכן האט עס זוחל געווען, האב איך דעמאלטס געזאגט פאר מקווה איד ר' שיין, ר' מרדכי שיין, קיינמאל זאלסטו מיך צו דעם מקווה נישט רופן, איך בין אריין צו ר' משה ניישלאס און געזאגט די מקווה פסול, קיצור ווען מ'האט געבויט א נייע מקווה, איז ר' מאטל אויך ברוגז געווען ווייל כ'האב אים געזאגט אויף די אלטע מקווה אז ס'טויג נישט, האט ער זיך אראפגעזעצט צו לערנען הלכות מקוואות מיט ר' אברהם ניסן ניימאן. מיטן דיין. האט אים געזאגט אזוי, ס'זאל האבן אזויפיל גאלן וואסער, און ס'זאל האבן אזוי און אזוי. שטותים מיט הבלים, דאס איז הלכות מקוואות וויפיל גאלן וואסער ס'זאל האבן? און מיט איינמאל קען מען שוין בויען א מקווה? זיין זון שמואלי געקומען אויף דזשאבס מיט מיר צען מאל, און איך ווייס נאך היינט נישט וויפיל ער קען, אבער אים האט ער נישט אראפגעזעצט אראפגעזעצט אברהם ניסן, דאס איז ר' מאטעלע, ער גייט א וואן וועי. איך מעג טון וואס איך וויל, יא דא א תורה, נישט דא א תורה, איך פאר אינמיטן. יענע מאל א איד האט געפרעגט א צווייטן, וואס איז די גרויסקייט פון דיין רעבן? זאגט ער, מיין רעבע איז אזוי גרויס, אז ער איז געפארן אמאל אויפן וועג, און ס'איז געקומען שבת, האט ער געהאט קפיצת הדרך, און ער איז אנגעקומען נאך פאר שבת אין די שטאט. פרעגט ער אים צוריק, און וואס איז די גרויסקייט פון דיין רעבן? מיין רעבע איז אזוי גרויס, אז ער איז געפארן אויפן וועג, און ס'איז געקומען שבת, האט ער געזאגט שבת אהער שבת אהין און איך פאר אינמיטן, ער האט נישט, ס'האט נישט תופס געווען דער שבת, דאס איז ר' מאטעלע, שלחן ערוך אהער, הלכות מקוואות אהין, ער פארט אינמיטן, און די נייע מקווה וואס ער האט איבערגעבויעט, וואס מ'האט צוווארפן די אלטע און מ'האט געבויעט א נייע פאר אפאר מיליאן דאלער, האט ער אויך נישט גערופן אן ערנסטן מורה הוראה, ווייל ער האט שוין מורא איינצורופן אן אוטסיידער נאר ווייל יענער עט אים עפעס זאגן. ביידע אייניקלעך זענען נעבעך אוועק שבת, שבת איז שמא דקודשא בריך הוא, דער אייבערשטער קען נישט שורה זיין ביי כלל ישראל, ער קען נישט רוען נאר אז ס'איז דא א ריין פאלק, אפגעהיטן פון נידות און פון אלע אנדערע זאכן. וועגן דעם דארף מען זיך יעצט אונטערנעמען אז מען וועט קודם וועט מען פאררעכטן די מקווה, זאל דאס דאס האט דאך נישט צו טון מיט די פרויען, דאס האט צו טון מיט די רבנים, און נאכדעם וועלן זיך די פרויען אונטערנעמען אז זיי וועלן אנהייבן צו היטן געהעריג נידות, קודם. טיף צדיק'הייט, דאס מיינט קריבות, מ'עט זיך נישט טאטשן, מ'עט נישט אריינקלאפן אין זיך איינער אינעם אנדערן, מ'עט נישט קוקן אויף די פלעצער וואס עס דארף זיין צוגעדעקט בשעת ווען זי איז א נדה, נאכדעם עט מען מאכן געהעריג מ'עט ציילן חמשה ימי טומאה, נאכדעם א הפסק טהרה, און נאכדעם עט מען מאכן שבעה נקיים, מ'עט מאכן בדיקות ביינאכט און אינדערפרי. ס'איז דא וואס האלטן אז מ'זאל מאכן מיטן טאג נאך א בדיקה, אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין, די עיקר זאל כאטש זיין די עקרונישע זאכן, און נאכדעם וועט מען גיין אין מקווה, מ'וועט מאכן חפיפה, און נאכדעם וועט מען זיך טובל'ען כדת וכדין אן א ביי-האר, און מ'וועט זיך טובל'ען אזוי ווי עס דארף צו זיין, אן א חציצות, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער קענען רוען אויף אונז, ס'וועט זיין א מחיה. און דאס איז זייער זייער וויכטיג אז מען זאל זיך אונטערנעמען דעם שבת. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און לאמיר זיך אונטערנעמען גוטע זאכן, אז דער אייבערשטער זאל חלילה נישט צערענען אויף אונז, און זאל מיר האבן א פרייליך יאר מיט אלעם וואס אונז ברויך מיר, און משיח זאל אונז שוין אויסלייזן, אמן.